ויהי בימי אחשורוש. ויהי בימי אחשורוש, ער זאגט דער אור דוד, אין דעם מסביר, ער פרעגט ויהי בימי אחשורוש, די ווערטער ויהי בימי אחשורוש פאסט זיך ווען דו וואלט דערציילט א מעשה אויף איינעם אנדערש. דו רעדסט דא וועגן אחשורוש. וואס הייסט ויהי בימי אחשורוש? מען רעדט דא וועגן אחשורוש. ויהי בימי אחשורוש וואלט געווען א וואלט געווען א פנים ווען דו רעדסט יעצט וועגן א אנדערע בריה אבער דו רעדסט דאך אויף אחשורוש. דו דארפסט זאגן היה איש ששמו אחשורוש. נישט וואס הייסט ויהי בימי אחשורוש. זאגט ער אזוי, די גאנצע מגילת אסתר איז דאך ידוע. שטייט דאך פון אלעמען. מגילת אסתר איז לגלות את ההסתר. מגלה זיין דעם הסתר דא אין הארץ צו פארשטיין אז לעבן נארמאל איז וויסן אז דער אייבערשטער פירט אלעס. אלעס. זאגט ער, ויהי בימי אחשורוש טייטשט זיך נישט, ס'איז נישט געווען אחשורוש, ויהי בימי אחשורוש איז געווען עפעס א בובע וואס הייסט אחשורוש, עפעס א בעיבי, א בעיבי פון פלאסטיק, און דורך אים האט מען האט מען צוגעברענגט אז אידן זאלן חוזר זאלן אידן זאלן תשובה טון, אבער ס'איז נישט אחשורוש איז געווען דא די זאך, נישט אח דאס איז געווען דער רבונו של עולם איז געווען בימי אחשורוש איז געווען א מצב ווען מען דארף מעורר זיין אידן לתשובה, האט מען גענומען צוויי בעיביס, איינעם אחשורוש, צוויי בעיביס פון פלאסטיק. איינער אחשורוש איינער המן און זיי געווען כגלגל ביד היוצר כגרזן ביד החוצב און אידן האבן תשובה געטון האט מען איבערגעדרייט לבבו לטוב אז זאל זיין גוט פאר אידן איבערגעדרייט די הארץ ויהי בימי אחשורוש נישט געווען אחשורוש נישט היה אחשורוש כאילו מען וואלט טאקע גערעדט פון א אנדערן ווייל אני זאגט אבי ואי במאי חשבי דרייט וועגן אחשבי זאגט ואי במאי חשבי אוי הוא אחשבי ניין וויל דאס וויסן אז זה באי במאי חשבי זה איז נישט מיט אחשבי זה נישט דער אחשבי זה אחשבי זה אחשבי זה בין די בייבי פון פלאסטיק וואס מות אין געדרייט דא מות גענומען צוויי בייביס פון אחשבי זה מיט ההומון אין אין דעם געדאפט שיבט אין מיט געדרייט אז זיי ביידע זאלן אזוי מאכן אין דעם רעגע וואס ידען מיט שיבט אין מיט געמאכט ווען אפך איז געווען באי במאי חשבי דאס איז גאלס עס אזא שטייגער ווי דער מאראל זאגט ס'איז ידוע וואס זאגן חז"ל אבער ס'שטייט המלך אין מגילה מיינט עס וועמען מלכו של עולם מלכו של עולם פרעגט דער מהר"ל האסט נישט געהאט וואו צו מרמז זיין מלכו של עולם נאר אין דעם טמא'נעם טריפה'נעם אחשוורוש קענסט נישט מרמז זיין מלכו של עולם אין מרדכי הצדיק אין אסתר המלכה אין דעם טמא'נעם אחשוורוש דארט ביסטו מרמז מלכו של עולם זאגט דער מהר"ל דאס איז די בראך אז מען לעבט דא אין טעות. דו מיינסט אז די פשוטע פשט המלך מיינט אחשורוש. און דער רמז איז מלכו של עולם, און ממילא פארפאר פרעגסטו א קשיא ווילסטו מרמז זיין מלכו של עולם אין אחשורוש. לעבסט אין טעות, דער פשוטע פשט איז מלכו של עולם. דער פשוטע פשט איז המלך איז מלכו של עולם. דער מלכו של עולם האט געהאט א טראמפ בובעס. תּיאַטרון בובות. דרײט ער די צװײ בעיביס פֿון פּלעסטיק. מ'האָט אָנגעהױבן צו דרײען. יאָ, ייִדן אױפֿן טשיבעטין. די זאָגן אַזױ, און די זאָגן אַזױ, און די עס מאַכן אַזױ. ס'איז תּיאַטרון בובות. דער פּשוטער פּשט איז המלך מלכּו של עולם. דאָס איז נישט קײן רמז. דאָס משריש זײַן אין האַרץ. דאָס משריש זײַן אין האַרץ. און אַזױ קומט עס אָן, חייב איניש לבסומי בפּוריא, עד דלא ידע בין אָרור המן לברוך מרדכי. זאָגט ער, װאָס איז דאָס טײַטש? אַ מענטש האָט אַמאָל אַ שׂונא. ער איז זיין ארור המן, נאר פון אים לאמיר פטור ווערן, וואוי! נאר פון אים ליידט ער, נאר פון אים ליידט ער, ער איז זיין ארור המן. דער צווייטער, ער איז זיין בעסטע חבר, אים דארף איך צוגרייטן א שלח מנות, אוי! וואס איך דארף אים צוגרייטן, איך דארף זיך גרייטן אים, ער איז זיין ברוך מרדכי, ער איז זיין ארור המן און ער איז זיין ברוך מרדכי. זאגט ער, עד דלא ידע, די חיוב פון פורים איז לגלות את ההסתר, עד דלא ידע אז ס'איז נישטא קיין ארור המן נישט קיין ברוך מרדכי, ס'איז צוויי, צוויי בעיביס פון פלעסטיק איז דאס. צוויי פלאסטיק בעיבילעך וואס וואס דער אייבערשטער מאכט ער זאל דיר פייניגן און דער אייבערשטער מאכט ער זאל דיר העלפן, דאס איז אלץ דער אייבערשטער, דאס איז אלץ דער אייבערשטער, עד דלא ידע האט עס פארשטאנען ס'פארשטעקט און מיט מאסקעס, ס'איז מאסקעס, די וועלט זאגט אז דערפאר טוט מען אן א מאסקע, פארוואס פארשטעלט מען זיך פורים? ווייל וואס הייסט א פארשטעלטער? דו מיינסט אז ס'איז ער, ס'איז נישט ער, יא? דאס איז פורים, דאס איז לגלות את ההסתר, ס'איז נישט ער פייניגט דיר, נישט ער מאכט דאס, עפעס באהאלטן איינער ערגעץ אנדערש, ס'איז ויהי בימי אחשורוש. דאס איז לגלות את ההסתר עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי ס'איז נישט ער און נישט ער ס'איז צוויי בעיביס ס'איז נאר די אייבישטער גיי צום אייבישטן מ'זאגט איינער געווען אריינגעקומען אין שטוב געזעהן עס איז נישטא קיין וואסער געביטן א קראן געביטן א קראן און ס'איז ווייטער נישטא קיין וואסער, האט ער געעפנט און גערופן א אינסטאלאטאר, א פלאמינג, און אז ער עפנט די באלאטעס שניידן צו און שניידן צינורות, שניידט, בייט קראנען, שניידט צינורות, ביז איינער האט אים געזאגט אין די אויערן, וואס שניידסטו און וואס בייטסטו, דו ווייסט דו האסט נישט געצאלט קיין ארנונה, דו האסט נישט געצאלט די שטייער אין שטאט, ביזטו פארשטייט זיך, דאס איז נישט דער און נישט די צינורות און נישט די קראן, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי ס'איז אלץ די אייבישטער, גיי צום אייבישטן גלייך. דאס איז די מאסקעס, דאס איז די ליהודים היתה אורה, מאכן לעכטיג אין די נשמה, צו וויסן אז דער רבונו של עולם פירט די וועלט, אז דער רבונו של עולם פירט די וועלט, מען דערציילט ביים גאסטינינער, ער האט געהאט עפעס א שונא א רודף וואס האט אים געצאפט די בלוט, און דער רודף דער שונא איז קראנק געווארן, האט ער זיך גענומען מתפלל זיין אויף אים, זאגן תהילים אויף אים, פאסטן פאר אים, איז איינער צוגעגאנגען צום גאסטינינער און האט אים געזאגט, רבי, וואס פאסטו פאר אים? וואס ענדיגסטו פאר אים תהילים מיט דיר? דו דארפסט אים דא וויכטיג האבן? ער איז דאך דיין שונא, דיין רודף. האט אים געזאגט הער זיך איין, א שונא א רודף איז א באשערטע זאך פון הימל. טאמער שטארבט ער, שטייט אויף גלייך א צווייטער. איך האב נישט קיין כח צו א צווייטן, צו אים האב איך זיך שוין צוגעוואוינט. פארשטייט אבער ער איז עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ער ווייסט נישט קיין ארור המן, ער זעט נאר דעם אייבערשטן אין יעדן זאך. דאס איז בין אדם לחבירו, דאס איז בין אדם לעצמו, ווי דער אלשיך הקדוש טייטשט, אז שטייט אין מגילה, בלילה ההיא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות. דער רבונו של עולם, בקיצור שטייט דארטן, ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה?

וואלט ער דאך געהערט ווי דער מלך זאגט מה נעשה יקר וגדולה למרדכי, וואלט ער נישט געזאגט יביאו לבוש מלכות ככה יעשה לאיש און ארומפירן, ער וואלט נישט געזאגט, וואלט ער אים עס נישט געדארפט מאכן, אקעי, ווען ער קומט איין מינוט שפעטער, ווען ער קומט א מינוט. ווען ער קומט א מינוט שפעטער, איז וואס וואלט געווען? דער מלך האט געפרעגט מי בחצר, ער וואלט נישט געווען, וואלט ער וואלט עפעס אנדערע משרת געזאגט וואס ער וואלט געזאגט, וואס ער וואלט געזאגט, און המן וואלט אים נישט געדארפט ארומפירן, ווייל דער משרת וואלט שוין געזאגט וואס ער וואלט געזאגט, און ער איז אנגעקומען אויפן מינוט, מי בחצר ווען ער, ווען ס'איז נגזר פון הימל, ער זאל אים אריבערפירן, ער זאל אים ארומפירן, און דו גיי וויין האסט פארשפעטיגט די עראפלאן. גיי וויין. פארשטייסט אז אלץ פירט זיך לרגעים תבחננו אז אלץ פירט זיך אויף מינוטן דאס איז די מגילת אסתר לגלות את ההסתר. די ווילנער גאון האט געזאגט א גאנץ יאר ווען ער דארף חיזוק אין אמונה מאכט ער אויף א מגילת אסתר. זעט מען ווי אלץ פירט זיך דא אויף מינוטן. והמן בא. ער איז אנגעקומען אויף מינוט. זאת ועוד. און דער איך פארשטיי נישט זרש האט אים געזאגט ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי. וואס ביסטו יעצט געקומען אינמיטן נאכט וואס איז בלילה ההיא. וואס ביסטו יעצט געקומען? וואס ביסטו געקומען אינמיטן נאכט? ס'איז נישטא, מען מאכט גארנישט אליין, אלץ פירט זיך, לרגעים תבחננו קומט אן אויפן מינוט. סיי בין אדם לחבירו, סיי בין אדם לעצמו, ממילא זיי נישט נערוועז פארשפעטיגט און וכדומה, פארשטיי אז אלץ אלץ פון בורא עולם. ניין, מען דארף זיך, מען דארף זיך מזרז זיין, מען דארף נישט זיין קיין שלעפער. אבער זיי נישט אבער זיי וויסן אז די אייבערשטער פירט די וועלט. ס'איז געווען, מ'דערציילט ביים אמרי אמת, ער האט זיך, ווען ער האט געדארפט פארן, ער האט געדארפט ארויספארן, איז די גבאי פלעגט אים זאגן, אז ער איז אריינגעקומען צו אים, האט אים געזאגט, די באן פארט, און דעמאלטס האט מען זיך אנגעהויבן מזרז צו זיין. איז אמאל געווען עפעס אזא יאגעניש אין די אין די גבאי האט די גבאי האט אנגעהויבן צו יאגן צו יאגן אין אין אין מרוב יאגעניש איז אראפגעפאלן חפצים האט דער אמרי אמת אים געפרעגט וואס יאגסטו זיך האט ער מרמז געווען ווייל דער רבי יאגט זיך האט ער געזאגט יאך יאג זיך נישט יאך מאך שנעל יאך יאג זיך נישט יאך מאך שנעל זאכן ווען ער זאגט נישט קיין צעחושטער איך מאך שנעל מיט די מיט די מיט די אברים אבער די קאפ איז מיט די אמונה צום אייבערשטן

אזוי טייטש דער מלבים, אז ס'איז געווען דארטן ווען מרדכי הצדיק האט געראטעוועט דארטן אחשורוש פון בגתן ותרש, וואס שטייט דארטן? האט געראטעוועט, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, וואס שטייט ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך? עס שרייבט אריין אין ספר דברי הימים אז וואס? אז מרדכי האט אים געראטעוועט דאס לעבן. פרעגט די מלבים אויפן פלאץ, נישט געהערט אזעלכע זאכן, איינער האט דיר געראטעוועט דאס לעבן, נעם אים אריין אין אוצרות הכסף, אין אוצרות הזהב און זאג אים כאפ וואס דו ווילסט, ער האט דיר געראטעוועט דאס לעבן, שרייבסט אויף אין דברי הימים, שרייבסט אויף אין ספר זכרונות, זאגט די מלבים ניין ניין דער רבוש"ע האט אכטונג געגעבן ער זאל אים נישט געבן, ווייל ווען ער וואלט אים יעצט געגעבן, איז ווען ס'איז געווען אחר הדברים האלה ווען דער אחשורוש איז געווען אזוי משוגע נאך המן, וואס המן זאגט איז דאך געווען ביי אים. איך בין געווען ביים אזוי דאס איז ווען המן איז געקומען האט אים געוואלט הענגען וואלט דער אייבישטער זאל אפהיטן וואס עס וואלט געווען דער אייבישטער האט געמאכט ניין צאל אים נישט ויכתב בספר דברי הימים און עס איז געווען בלילה ההיא נדדה שנת המלך דעמאלטס אויפן מינוט וועט מען צאלן במה דברים אמורים א מענטש האט שוין אזויפיל מתפלל געווען וואו די ישועה האט שוין אזויפיל צדקה געגעבן האט אזויפיל קבלות געמאכט וויפיל די וואו די ישועה דער מענטש זאגט די ישועה ווארט דיר אפ אבער אויפן מינוט וואס דו וועסט עס דארפן אבער אויפן מינוט וואס מ'האט עס אריינגעשריבן אין ספר דברי הימים, יא, אלץ אריינגעשריבן, און די מינוט וואס דו וועסט עס דארפן, ווען דו וועסט עס טאקע דארפן, דעמאלטס וועט מען דיר געבן. אך און וויי וואלט געווען ווען, ווען, ווען דער אחשורוש צאלט אים גלייך פאר מרדכי, זאגט די מלבים. אך און וויי, ווייל שפעטער ווען המן איז געקומען, וואלט דער אייבערשטער זאל אפהיטן וואס וואלט געווען. דו טייל נישט דעם אייבערשטן ווען ער זאל דיר געבן די ישועה. אזוי דער אמונת איתן אריינלייגן דער לעבן מיט דעם, אין חז"ל שטייט א באקאנטע מדרש, ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו, מרדכי הצדיק האט געזאגט פאר התך, את כל אשר קרהו, זאגט דער מדרש, אמר להתך, מרדכי הצדיק האט געזאגט פאר התך, לך אמור לה גיי זאג פאר אסתר המלכה, אז בן בנו של קרהו בא עליכם, וואס הייסט בן בנו של קרהו, אן אייניקל וואס זיין זיידע דער טמא'נער עמלק האט שוין געמאכט אשר קרך הדא הוא דכתיב אשר קרך, ער האט תולה געווען יעדע זאך אין מקרה, אין מקרה, אין מקרה, דער איז געקומען א אייניקל ער וויל דווקא ווייטער אריינברענגען דעם הסתר דעם מקרה. די בן בנו של קרהו בא עליכם, דער לגלות את ההסתר, דער ליהודים היתה אורה, ארויסגיין פון די מקרים, נאר וויסן אז דער אייבערשטער פירט עס אין יעדן מצב, און טאקע א עולם העלם ווען דו זעסט עס נישט. ווי ס'ידוע, ער זאגט די קדושת לוי איז נישטא קיין שם שמים אין גאנצע מגילה. ס'איז נישטא קיין שם שמים. ידוע. נאר, בראשי תיבות און בסופי תיבות. יבוא המלך והמן היום, אין ראשי תיבות יו"ד קי וא"ו קי. כי כלתה אליו הרעה, סופי תיבות יו"ד קי וא"ו קי. די בעלי קורא'ס ווייסן, ס'איז דא פלעצער וואס נעמען, וואס איז דא די שם שמים, ראשי תיבות סופי תיבות. זאגט די קדושת לוי פארוואס? ווייל די גאנצע מגילת אסתר ווען דו זעסט נישט דעם שם שמים, דו זאלסט אים טרעפן ראשי תיבות סופי תיבות, דארפסט זיך עפענען דעם קאפ, פארשטיין אז אלצדינג פירט די רבונו של עולם.

ווייל עשה עין של מעלה כאילו אינה רואה, דו גנב'עסט בסתר מאכסטו כאילו עין של מעלה כאילו אינה רואה אז בתוך סתר זעהט נישט די אייבישטער דערפאר צאלסטו כפל. די מדה טובה מרובה, ווען צאלט די אייבישטער פארן מענטשן כפל? טאמער בסתר, בסתר אינעם גרעסטן הסתר זעהט אז ס'איז דא א אייבישטער, אינעם גרעסטן הסתר זעהט אז ס'איז דא א אייבישטער, ער וועט קריגן פונעם אייבישטן באצאלט כפל. ואשרי כל חוכה לתשלומי כפל ווער קען האפן אז די אייבישטער זאל פאר אים באצאלן כפל? ווייסט ווער? מאת כל סוכה שוכן בערפל ווען דו ביסט בערפל אינעם הסתר זעסטו אז כל סוכה דער אייבישטער זעט אלץ, כל סוכה דער משמש זעט אלץ, אזא איינער העט קריגן פונעם אייבישטן כפל. פארוואס? ווייל ס'איז מידה טובה מרובה. אויב די גנב צאלט כפל ווייל עושה עין של מעלה, כאילו אינה רואה איז יעצט אז דו זעסט אין יעדן הסתר זעסטו איך זע דעם אייבערשטן, איך זע ס'איז נאר די אייבערשטער, ער העט קריגן כפל פונעם אייבערשטן. האט ער געזאגט רבון אלפא און דערפאר מאכט מען צוויי טעג פורים כפל. מ'האט זיך מחזק געווען אין דעם הסתר. אין דעם הסתר האט מען געזען נאר דעם אייבערשטן דערפאר איז צוויי טעג פורים. די איינציגסטע יום טוב וואס איז צוויי טעג. ס'איז דא אנדערע טעג איז ספיקא דיומא ראש השנה אפילו קדושה אחת אבער עס איז משום ספיקא דיומא אזוי רבותי א איד זיך מחזק זיך מחזק אין יעדן מצב די גמרא מגילה י"ב די גמרא דרש'נט דעם פסוק לעשות כרצון איש ואיש זאגט די גמרא איש איז מרדכי און ואיש איז המן די גמרא דרש'נט דארטן איש איז מרדכי ואיש איז המן הייט ער אפשר פארקערט? אפשר איז איש המן און ואיש איז מרדכי? ניין ניין חלילה. דער ואיש איז אותיות יאוש, דאס איז המן. ער וויל מייאש זיין די מענטשן. דער המן דא, דער היימישע המן, לא עלינו. וואס אים דארף מען יעצט אויסמעקן פאר שבת זכור. יא, דעם המן. נישט נאר מיט די פיס קלאפן, מיטן קאפ קלאפן, פארשטייט? דעם המון דא אויסמעקן. דעם המון, דאס איז ואיש איז אותיות יאוש, דאס איז המון. איש זאגט ער ראשי תיבות, אין שום יאוש, דאס איז מרדכי. אין שום יאוש. שטענדיג מ'איז זיך מחזק. שטענדיג מ'איז זיך מחזק. זאגט די תפארת שלמה אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו זאגט די תפארת שלמה אם מזרע היהודים זרע דאס איז א קערעלע ווען וואקסט די קערעלע? לייגסט אים אריין אין דר'ערד ער ווערט פארפוילט דעמאלטס וואקסט ער. זאגט ער זאלסט וויסן אז ביי אידן ווען ס'איז א ירידה א נפילה פון דארטן פון דארטן קען ער אנהייבן צו וואקסן אוי פון דארטן קען ער וואקסן אוי פון דארטן קען ער וואקסן דאס איז די חכמה פון א אידן אז ביי א קערעלע דאס איז די אמת'ע מחיית עמלק רבותי די ריכטיגע מחיית עמלק ווען א מענטש לאזט זיך נישט

לא יכרע, אפילו שוין, אפילו שוין כרע אבער נאכאמאל נישט, דאס איז מרדכי, דאס איז מחיית עמלק. דאס איז מרדכי. לא י, נישט לא כרע, לא יכרע נאכאמאל נישט. איך האב פינגער זיך נעמען, דאס איז מחיית עמלק. מיט די לא יכרע וואס שטייט שפעטער ולא ישתחווה. די גמרא זאגט דאך כריעה על ברכיים, השתחואה איז על אפיים, וישתחו אפיים ארץ. זאגט ער איך פארשטיי נישט, אויב לא יכרע איז דאך אוודאי לא ישתחווה, וואס איז די ממש פון ולא ישתחווה? אויב לא יכרע איז נישט ער קען נישט אנקומען צו א פיין. זאגט ער ניין! די מרדכי הצדיק ווייסט די ווארט איז לא יכרע, אבער די גדלות איז אפילו כרע ולא ישתחוה וועט נישט גיין ווייטער, דאס איז מרדכי הצדיק, דאס איז מחיית עמלק. אפילו כרע ולא ישתחוה, דאס איז די ריכטיגסטע מחיית עמלק דאס. ווייל לאזט זיך נישט בנפילה בירידה כמו בעליה. אין יעדן מצב דער חתם סופר זאגט א מאמר נורא איך הער זאגן אין איין ווארט ער טענה'ט דער חתם סופר די גאנצע מגילת אסתר זאגט ער תוקפו של נס איז איין זאך ער זאגט אזוי דאס אז מ'האט מבטל געווען גזירה זאגט דער חתם סופר ס'איז א נארמאלע זאך ביי אידישע קינדער יא דברי הצומות וזעקתם אידן פאסטן און מ'שרייט און מ'מבטל גזירות בכל דור ודור אידן טאנצן בכל דור ודור מ'פאסט מ'שרייט מ'טוט תשובה האט מען מבטל געווען די גזירה דאס אז ס'איז געווארן ונהפוך הוא, זאגט ער איז אויך גאנץ א נארמאלע זאך געווען, ווייל דער אחשורוש זאגט די גמרא איז געווען מלך הפכפכן, דו ווייסט וואס הפכפכן, פון טאג צו נאכט נישט געוואוסט וואס, האט ער נישט געוואוסט וואס מחליט צו זיין, ער איז געווען א הפכפכן, און ממילא איז דער ונהפוך הוא אויך נישט דאס איז דא דער ווארט. זאגט דער חתם סופר וואס איז דא תוקפו של נס? דאס איז געווען הונדערט אַכציק יאר הונדערט אַכציק טעג א סעודה יא אנהייב מגילה, שפעטער נאך זיבן טעג, זאגט ער הונדערט זעקס און אַכציק טעג זאגט א מענטש זיצט א מענטש נארמאל, אחשורוש מיט ושתי נארמאל, ביי הונדערט זיבן און אַכציקסטע טאג ביום השביעי כטוב לב המלך ביין די הונדערט זיבן און אַכציק טאג. דעמאלטס איז ער געווארן שיכור, ער מיט איר צוזאמען, געווארן שיכור, פארוואס? איז די גמרא זאגט דאך פארוואס אין מגילה, ווייל די מלאכים האבן גערודערט אויבן שנעל מסלק זיין ושתי, צוגרייטן אסתר ווייל אסתר זאל קענען אראפווארפן המן, די מלאכים, אזוי ווי די גמרא ביי והקרוב אליו, אז די מלאכים האבן אנגעהויבן צו רודערן אויבן אין הימל, שנעל מסלק זיין ושתי, זאגט ער, הונדערט זיבן און אַכציק טעג זיצט ער נארמאל, ביי הונדערט זיבן און אַכציקסטע טאג איז ער משוגע געווארן, פארוואס ווייל מען האט גערודערט דא שנעל מסלק זיין ושתי, צוגרייטן די ישועה, ווען איז דאס געווען? בתוקפו וואס אידן האבן געהאלטן בעיצומו של חטא די שנהנו, דעם שאול תחתית וואס מ'האט געהאלטן טיף אין דר'ערד, דעם שנהנו וואס איז דארטן אינמיטן די חטא, האט דער רבונו של עולם צוגעגרייט שנעל די נס, ווייל טאמער תשובה טון זאל זיין צוגרייט א נס, דאס איז תוקפו של נס, דאס איז די מגילת אסתר. אז אינמיטן דעם חטא, דארטן גרייט צו דער רבונו של עולם האבן די מלאכים האבן דארט אויף גערודערט, מסלק זיין ושתי, ווען מ'האט געהאלטן אינמיטן די עבירה, די שנהנו, מ'האט געהאלטן טיף דארטן, דארטן שנעל מסלק זיין ושתי צו גרייטן דעם נס, דאס איז אז טאמער טוען זיי תשובה זאל זיין גרייט אסתר, דאס איז תוקפו של נס, אז אין יעדן מצב א איד, דער רבונו של עולם איז מיט אים. אין מגילה נישטא קיין אזא ווארט צדיק, ווייסטו. איש יהודי, היה בשושן הבירה. כי מרדכי היהודי משנה למלך, נישטא פון אנהייב ביזן סוף נישטא די ווארט צדיק, די ניגונים וואס גייען יא מרדכי הצדיק, אבער נישטא קיין אזא זאך, נישט אין מגילה און נישט, ווען מען טוט דא איז דא איין ווארט יהודי, יהודי, אז דער רבי'ן טוט צו די מחיית עמלק אז אין יעדן מצב אם מזרע היהודים, בירידה כמו בנפילה. ווי זאגט ער דארטן שבע יפול צדיק וקם? פארוואס שטייט נישט צדיק שבע יפול? ניין, ווייל פאר פארן שבע יפול נישטא קיין צדיק בכלל. חלום נישט אויף דעם. אבער אינז דארף מען נישט ממש זיין, אינז האמער שוין געמאכט דעם דעם האלבע וועג. יא צדיק. על כל פנים, דער אבער על כל פנים, ער זאגט אויף דעם דער שם משמואל א מאמר נורא, אויף דעם סוגיא וואס מ'האט יעצט גערעדט. ער זאגט די גמרא זאגט אין גיטין נ"ז, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. פארשטייסט אזא זאך? מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. מבני בניו של המן אונזערע תנאים. איר ווייסט אז דער וואס האט געזאגט משנכנס אדר מרבים בשמחה אין סוף מסכת תענית. יא? ווייס ווער האט עס געזאגט? רב שמואל בר שילת, דאס איז געווען דאס איז געווען מבני בניו של המן. איך קען פארשטיין אזא זאך, אייניקלעך פון המן, ימח שמו וזכרו, און זיינע אייניקלעך אין אונזערע הייליגע תנאים, אין אונזערע הייליגע גמרא, ווי קומט דאס? זאגט דער שם משמואל א מאמר נורא. דרך אגב, שטייט אין יערות דבש, אויף דעם א מורא'דיגע ווארט פארוואס, וויאזוי האט זוכה געווען מבני בניו של המן, במאמר המוסגר, ער זאגט ווייל ווען אחשורוש האט געזאגט פאר המן הכסף נתון לך, הכסף נתון לך, האט המן גענומען די געלט, די עשרת אלפים, און עס געגעבן פאר עניי ישראל. אויף אים האט עס נישט געקענט משפיע זיין, זאגט די יערות דבש פארוואס? ווייל ער איז געווען א עבד פון מרדכי מה שקנה עבד קנה רבו. אבער אייניקלעך תנאים האט ער פאר דעם זוכה געווען, אפילו א המן. סתם וויסן איידער פורים מתנות לאביונים. וויסן וואס דאס הייסט א המן האט זוכה געווען אייניקלעך תנאים. א המן וואס איז געגאנגען די געלט פאר עניי ישראל. יערות דבש. אבער רבותי לענינינו וואס אונז האלט מיר יעצט אינמיטן שמועס זאגט די שם משמואל אז ווי פארשטייסטו אזא זאך מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. זאגט ער ס'איז דא א מדרש אסתר רבה י' זאגט די מדרש בשעה שהעביר המן את מרדכי רכוב על סוס המלך ברחוב העיר ווען ער האט אים ארומגעפירט ככה יעשה לאיש. אותו רשע מה היה אומר, וואס האט ער דעמאלטס געזאגט דער רשע, וואס האט המן דעמאלטס געזאגט, צוויי פסוקים, וואס זענען צוויי פסוקים, ער האט געזאגט ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם, איך האב געמיינט בל אמוט לעולם, איך האב געמיינט איך בלייב המן גרויס מיטן נאז ארויף, השם ברצונך העמדת להררי עוז הסתרת פניך הייתי נבהל. די צוויי פסוקים האט המן געזאגט, ער האט איינגעזען ר' איד, ר' גוי וואס א איד, דער המן האט איינגעזען אז אז הסתרת פניך הייתי נבהל יש מנהיג לבירה, ער האט זיך איינגערעדט ער בלייבט אין די הייך, האט געזען ס'האט זיך איבערגעדרייט די גלגל, הסתרת פניך הייתי נבהל. ער האט געזאגט צוויי פסוקים, אויף אים האט עס נישט געקענט משפיע זיין ווייל ער איז געווען א זוהמא המן הרשע, אויף אים, דאס האט זיך נתגלגל געווארן, ס'האט געברענגט אייניקלעך תנאים די צוויי פסוקים פון המן הרשע. די צוויי פסוקים האט געברענגט אייניקלעך תנאים, הערט וואס די שם משמואל זאגט אויף דעם. מכאן, און מזה לימוד לכל אדם, מזה לימוד לכל אדם, אף כשהוא במצב רע נורא מאוד רחמנא לצלן, אין די ערגסטע מצב וואס דו געפינסט זיך, די ערגסטע מצב, ערגער פון המן ביסטו נישט, גיב א קוק וואס המן האט געמאכט אין צוויי פסוקים. גיב א קוק וואס המן האט געמאכט צוויי פסוקים. די ערגסטע מצב קען זאגן צוויי פסוקים? דו ווייסט דו וועסט נישט בלייבן אזוי, המן איז אויך נישט געבליבן אזוי, להבדיל. קיינער איז נישט קיין המן. גיב א קוק וואס המן האט געמאכט צוויי פסוקים, וואס קענסטו מאכן מיט צוויי פסוקים? דער התבוננות דאס איז די מחיית עמלק. דאס וויסן וואס א איד איז אין ערגסטן מצב זאגט ער ומזה לימוד לכל אדם, זאגט די שם משמואל. אף כשהוא במצב רע נורא מאוד רחמנא לצלן, די ערגסטע מצב וואס ער איז. אל יקטן בעיניו שום הגה ודיבור, זאל נישט זיין ביי דיר קליין איין פסוק ואפילו מחשבה טובה, אף שאין בכוחו לישאר על דרך טוב, איך ווייס מער פון איין קאפיטל וועל איך נישט קענען זאגן, המן האט אויך געזאגט נאר צוויי פסוקים, אף שאין בכוחו לישאר על דרך טוב, מכל מקום יתחזק עוד היום, ויהיה לו לתועלת עצום מאוד, ס'וועט נאך קומען א טאג וועט איר זען.

דאס האט ער אויסגעלערנט די קינדער, קמיצה אפילו עפעס, זעהסט וויפיל איז געווען די קומץ, איז געווען א גאנצע דאס, וויפיל איז געווען די קומץ, עפעס, דער עפעס גייט ארויף אזכרה לריח ניחוח, זאלסט וויסן עפעס, די אויגן די מויל, אפילו ער האט גערעדט גערעדט, עפעס נישט גערעדט, דאס גייט ארויף, קמיצה הייסט עפעס, וויפיל איז דאס, דאך א גאנצע עשירית האיפה, אבער פון דעם גייט א קומץ, פון דעם גייט א קליינע קומץ, דער עפעס גייט ארויף לריח ניחוח. דער קליפה פון המן, המן זאגט ער, און ניין ניין ניין עשרת אלפים ככר כסף, נאר גרויס, ווייל ער ווייסט אזוי וועט ער אראפווארפן דעם בחור, ווי אזוי וועט ער אראפווארפן דעם בחור, יעדער בחור האט דאך א שאיפה, ער וויל ווערן גוט, ער וויל זיין גוט, ניין זאגט ער ניין ניין ניין נאר עשרת אלפים, נאר אין גרויסן, אין גרויסן גייט נישט, מיילעך איך וועל לייגן אין דר'ערד אריין, דאס איז המן שפראך, ס'גייט נישט אדער אין סלאנים איז גערופן ס'איז דא א קליפה וואס הייסט. אדער גאר אדער גארנישט, עשרת אלפים ככר כסף, נישט איז אין דר'ערד אריין. דאס איז די קליפה פון המן. מרדכי הצדיק האט זיי אויסגעלערנט ניין זאלסטו וויסן הלכות קמיצה, קמיצה יעדע ביסעלע איז ביים אייבערשטן חשוב, יעדע טראפעלע. זאגט אים המן, ער פרעגט אים וואס לערנסטו? זאגט ער הלכות קמיצה, וואס? דו לערנסט מיט זיי אזעלכע הלכות? זאגט ער אתא מלא קומצא דידכו ודחה עשרה אלפא כספא דידי און נישטא קיין המן, יא אבער כ'האב נישט ווי צו באגראבן דעם בחור, אויב דו לערנסט דעם אויס אז אין ערגסטן מצב ווי יעדע ביסעלע, יעדע ביסעלע אין ערגסטן מצב ווי די ביסעלע גייט ארויף לריח ניחוח, דאס איז די קמיצה די ביסעלע, נישטא קיין המן, דחה עשרה אלפא כספא דידי, כ'קען גארנישט טון. מיר וויי ווער כבר קדמא איר ווייסט ווער ס'זאגט דעם יסוד? די רמ"א זאגט עס, די רמ"א, רבינו הרמ"א. זאגט עס אין זיין ספר מחיר יין, אויף מגילת אסתר. זאגט ער אז זרש האט אים געזאגט, יעשו עץ גבוה חמשים אמה. דאס איז געווען זרש. דו ווילסט באגראבן דעם בחור? מאך אים גבוה חמשים אמה, נאך גרויס, גרויס, גרויס. איך קען נישט קליין. אזוי וועט ער גיין פאלן אין דר'ערד אריין, ווייל גרויס וועט דאך נישט גיין, א מענטש איז דאך נישט קיין, איז דאך געבויעט פון עליות מיט ירידות. און ממילא אז ס'וועט נישט גיין גרויס אזוי האסט אים באגראבן דאס איז זרש דאס איז די שפראך פון המן זאגט דער זאגט דער זאגט דער ער דארט מסביר מיט חמשים שערי בינה ער איז מסביר מאריך דארטן אויף דעם נושא וואו פארשטיין אז ווען א מענטש ווייסט די יעדע ביסעלע יעדע טראפעלע ווי ס'איז באליבט ביים אייבערשטן יעדע טראפעלע פארמאכט עפעס די אויגן עפעס יעדע טראפעלע אזוי טייטשט דער מנות הלוי מגילת אסתר ויעבור מרדכי וואס דרש'נט די גמרא ויעבור מרדכי רב איש מיל רב אמר שעבר יום ראשון בתענית אז האט מען געפאסט פייסער ווייל אבער מולטרם האט געפאסט דעם פייסער שמיל אמר שמיל זוג וואס טאטש ווייל אבער מולטרם איש מיל אמר די אובר ארקים די מאי וואס טאטש אז ער איז אריבער דאס געדאפט נאר אריבער גיין איז אריבער גיין ארקים די מאי זוג רש שלילי סמיין

דבר גדול השמיענו שמואל, שמואל איז דא קומען זאגן א דבר גדול, שאף דבר קטן, יעדע קלייניקייט וואס א איד טוט, איז דבר גדול ונכתב בספר למעלה, יעדע זאך, יעדע ערקומא דמיא, יעדע שלולית מים, ער איז מסביר דא, הגם ס'דאכט זיך, מנות הלוי, אז ס'איז געווען א קלייניקייט, ס'איז דאך גארנישט, שלולית מים, ס'איז נישטא קיין קלייניקייט ביי א איד, יעדע קלייניקייט איז דבר גדול ונכתב בספר. יעדע קלייניקייט. דאס איז דער מחיית עמלק, דער מחיית עמלק אז איש יהודי אין ערגסטן מצב, א איד בין איך, גיב א קוק וואס המן האט געמאכט מיט צוויי פסוקים, און וואס קען איך מאכן מיט צוויי פסוקים להבדיל בין מיליאן הבדלות, און אין יעדע טראפעלע, יעדע ביסעלע. איידער מען רעדט א אידיש ווארט אויף קדושת היום, איידער א אידיש ווארט, לאמיר זען עפעס א בקיצור אן אנדערע נקודה. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי ווער ווייסט וואס איז געווען מיט שמעי? דער שמעי שטייט אין פסוק והוא קללני קללה נמרצת, מקלל געווען, מבזה געווען דוד המלך, דוד המלך האט נישט געלאזט גארנישט טוהן, מען זאל נישט נוקם זיין אין אים, פארוואס? כי ה' אמר לו קלל, ס'איז די אייבישטער, ס'איז נישט ער, אלץ איז די אייבישטער, זאגט ער נאר אין דעם זכות איז ארויסגעקומען א מרדכי, ווען נישט נישטא קיין מרדכי, ווען מען הרג'ט אים נישטא קיין מרדכי, דאס זאלסטו געדענקען ווען מ'הערט מגילה, ווען ער הרג'ט אים, ווען נישט די ותרנות איז נישטא קיין מרדכי הצדיק. געדענקט. איש יהודי איז געדענקען, ער איז די מרחז איז געדענקען וואו דו איז געווען. בן שמעי. בן שמעי דאס וויסן דעם דעם דעם דעם זיך וויסן צו האלטן אין יעדן מצב. זיך וויסן צו האלטן ווען כאפסט א מ'רעדט דאך נישט ווען איינער איז אזוי דיר שטארק מכבד. נאר מ'רעדט ווען איינער איז דארט והוא קללני קללה נמרצת. ער זאגט א אינטערעסאנטע ווארט דער אלטער פון קעלם. ער זאגט אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי. ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה וואס דרש'נט די גמרא ואת אשר עשתה האט משעבד געווען בנות ישראל אין שבת האט געפייניגט דאס הייסט אשר עשתה וואס זי האט געזינדיגט און וועגן דעם ואת אשר נגזר עליה אזוי דרש'נט די גמרא אין מגילה ווייל זי האט משעבד געווען בנות ישראל אין שבת דערפאר נגזר עליה צו שטארבן די שריפה זי האט מען איר פארברענט אזוי זאגט די גמרא, אבער די גמרא זאגט דאך נאך א זאך, א פארוואס איז זי נישט געקומען ושתי? ס'איז א זנב צו א קרן, צו ארויסגעקומען א קרן, זי האט נישט געקענט גיין, א זנב, מיט נישט קען גיין, ס'איז בזיונות, זאגט ער, ווען זי זאל עס וויסן, אז ווען זי גייט מיטן קרן, מיטן זנב, וואלט זי דאך געהאט בזיונות, איז אפילו ס'איז טאקע געווען א גזירה, את אשר עשתה, איז נגזר געווארן אויף איר אין הימל שריפה, וועגן דעם וואס זי האט געמאכט פאר בנות ישראל, אבער ווען זי קומט מיטן זנב און קרן, וואס אריבער גיין בזיונות, וואס וואלט דאס מכפר געווען אויף דעם? דערפאר איז דאס די תירוץ פון אזא שאלה וואס איז דאס? א בזיונות וואס עס מאכט נאר מער. אזוי טייטשט רב חצקל קאזמירער וכדי בזיון וקצף אז אין בזיונות איז דא די טבע אריבערצונעמען דעם קצף. מבטל זיין דעם קצף. זאגט דער רבי רב חצקל קאזמירער וכדי בזיון וקצף. אז מיט דעם בזיון איז דא גענוג אויף אריבערצופירן א קצף. אריבערצופירן א קצף. אזוי אזוי אז אין יעדן דאס ווייל אזוי טייטש דער גאון ישראל וקדושו ר' שלמה קלוגער ער זאגט והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים וואס זאגט די גמרא אין מגילה די גמרא זאגט דארט אין מגילה יב וכלים מכלים שונים, פרעגט די גמרא משונים מיבעי ליה, פארוואס שטייט נישט כלים מכלים משונים, וואס זאגט די גמרא אמר רבא יצתה בת קול ואמרה, ראשונים כלו מפני כלים ואתם שונים בהם, וואס איז געווען? די גמרא זאגט אז דער בלשצר האט מנצח געווען א מלחמה, און ער מאכט א גרויסע סעודה, און ער האט ארויסגענומען ביי די סעודה די כלי המקדש ביה בליליא אין דעם זעלבן נאכט וואס האט ארויסגענומען די כלי המקדש קטיל בלשצר האט מען אים געהארגעט אין זעלבן נאכט שפעטער קומט דא דער אחשורוש דער שוואנץ און ער גייט און האט ווייטער געטון האט אנגעטון בגדי כהונה האט אנגעטון בגדי כהונה ביי די סעודה בא שטן וריקד ביניהם והרג את ושתי. פרעגט רבי שלמה קלוגער, פארוואס ושתי? פארוואס נישט אחשורוש? בלשאצר, האט מען געהארגעט בלשאצר ווייל ער האט ארויסגענומען די כלי המקדש, יא? האט ער גענוצט דעם כלי המקדש. און פארוואס דא בא שטן וריקד ביניהם והרג את ושתי, און נישט אחשורוש? זאגט רבי שלמה קלוגער א מורא'דיגע ווארט, ס'איז באקאנט, די גמרא זאגט אין ראש השנה י"ז, רב הונא בריה דרב יהושע חלש, על רב פפא לשיולי ביה, רב הונא בריה דרב יהושע געווען קראנק, רב פפא איז אריינגעגאנגען מבקר חולה זיין. האט ער געזען האט ער געזען די מצב ווי ביטער, האט רב פפא געהייסן צוגרייטן תכריכים. לסוף איתפח, ער איז געזונט געווארן. ער איז געזונט געווארן, זאגט די גמרא איכסיף רב פפא האט זיך געשעמט אים צו קוקן אין פנים, אין פנים אריין, ווייל ער האט ער געהייסן צוגרייטן תכריכים. זאגט די גמרא אז רב הונא בריה דרב יהושע האט אים געזאגט, איך בין געווען דער אמת איז געווען וואס דו האסט געזאגט, תכריכים האט מען געדארפט, איך בין שוין געווען אויבן. הכי הוה. נאר ואמר להו הקדוש ברוך הוא, דער רבונו של עולם האט געזאגט אויבן. הואיל ולא מוקים במיליה וויבאלד ער איז נישט מעמיד על מידותיו, שיקט אים צוריק. א מעביר על מידותיו שיקט צוריק. שיקטס אים צוריק. לא תקומו בהדיה. אין מדרש שטייט די מעשה אביסל אנדערש. אין מדרש שטייט רב הונא בריה דרב יהושע חלש ונמשך לאותו עולם כמה ימים ולילות. ער איז שוין געווען אויבן כמה ימים ולילות. ווי רופט מען דאס? קליני, איך ווייס נישט וויאזוי מען רופט דאס. ער איז שוין געווען אויבן אזוי זאגט די מדרש. א הייליגע מדרש. כמה ימים ולילות. כשחזר, ער איז צוריק געקומען דא האט זיך אויפגעכאפט, אמר לתלמידיו, האט ער מיט דעם זיך אויפגעכאפט. בניי, אשרי מי שאינו עומד על מידותיו. אשרי דער וואס איז מעביר על מידותיו. פארוואס? העבודה, ער האט געשוואוירן, אז באו כיתות של מלאכי השרת אויבן, ולימדו עלי זכות, מ'זאל אים צוריק שיקן, ולא קיבלו מהם. ס'איז געקומען מלאכים, מלמד זכות געווען, מ'זאל אים צוריקשיקן, ס'איז נישט געגאנגען. עד שבא מלאך ואמר להם, על מי אתם מלמדים זכות? אויף וועמען איז מען דא דן? שמא על זה שמעולם לא עמד על מידותיו, דער וואס האט שטענדיג מוותר געווען? ער האט שטענדיג מוותר געווען אויף אים, מיד פטרוני ממיתה לחיים, מיט דעם האט מיט דעם האט ער זיך אויפגעכאפט. מיט דעם האט ער, זאגט רבי שלמה קלוגער, וואס שטייט דא? אז עס קען זיין גרייט דער מלאך המוות, מיטן מעסער, ער קען אים גארנישט טון. פארוואס? ווייל ער איז מעביר על מידותיו, ער איז מוותר. זאגט רבי שלמה קלוגער אזוי, דער אחשורוש, א רשע, איז דא א דעה אין גמרא, געווען ערגער פון המן. ער איז געווען א געפערליכער, אבער ביי די סעודה איז געווען וותרנות, פארוואס? לעשות כרצון איש ואיש, וואס הייסט לעשות כרצון איש ואיש? איך וויל נישט, דו ווילסט אזוי, זאל זיין אזוי. איך וויל נישט, דו ווילסט אזוי, זאל זיין אזוי. רעדן רעדט זיך עס זייער לייכט, אבער עס קומט למעשה איז עס א אפערעישן אן קיין הרדמה, הא? מוותר צו זיין, בוש, שווער. זאגט רבי שלמה קלוגער. דער מלאך המות האט אים נישט געקענט צוטשעפען אפילו האט ער ארויסגענומען די בגדי כהונה און אפילו בלשאצר האט ער געהארגעט און אחשורוש האט ער נישט געקענט אנרירן ווייל ס'געווען דארטן וותרנות צו וועם האט ער געקענט אנקומען נאר צו ושתי פארוואס גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות

און רבי חיים שמואלעוויטש די גמרא זאגט אין מגילה ט"ו ווער ס'געדענקט מה ראתה אסתר שזימנה את המן די גמרא זאגט א פארשידענע דעות רבי שמעון בן מנסיא אומר אז פארוואס האט אסתר המלכה געלאדענט המן ווייל זי האט געזאגט אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס וואס ירגיש המקום וואס ירגיש זאגט רשי הקדוש ירגיש שאני צריכה להחניף רשע זה ולזלזל בכבודי אז איך דארף חנפ'ענען דעם רשע און לזלזל בכבודי רבי חיים שמואלעוויטש האט געפרעגט, איך פארשטיי נישט, אידן שטייען דא און פאסטן, כלל ישראל פאסט, מען שרייט, איר קענט זיך פארשטעלן וואס מען האט דארטן געשריגן און געפאסט, זי זאגט, אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס, א וואס? אז איך דארף מזלזל זיין אין מיין כבוד? זאגט ער, דאס שטייט דא אין די גמרא, קען זיין שרייען און דאווענען, מען דארף עפעס א גוטן בזיון און דאס וועט אראפנעמען די גזירה, דאס איז עס, מזלזל בכבוד, ווען נישט א גוטן בזיון, נישט א געבראטענע בזיון, מזלזל בכבוד, מען האט מיך נישט מכבד געווען ווי ס'דארף צו זיין. און דאס וועט דאס וועט צערייסן די גזירה, די וואס אצינד איז א כוס אבער נישט גענוג, דאס וועט עס געבן א מאך, דאס וועט מאכן די זאך. יא, עס איז געצוינגען נישט ווי איש. אבער פון אידך גיסא, דארף מען גוט וויסן ווי צו אכטונג געבן אויף אויף דעם צווייטנס כבוד, אבער אכטונג געבן, נישט אוי אוי. ער זאגט די יערות דבש, א מאמר נורא אין דרוש ג. דער מורא'דיגע ווארט, דער עולם געדענקט די גמרא אין מגילה ט"ו, בשעה שנכנסה אסתר למלך, נסתלקה הימנה שכינה, וואס האט זי געזאגט דעמאלטס? אמרה, קלי קלי למה עזבתני, שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון? וואס האט זי שפעטער געזאגט? או שמא על שקראתיו כלב, אפשר ווייל איך האב אים גערופן כלב? שנאמר הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי אינעם מזמור קלי קלי למה שטייט דארט הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, או שמא על שקראתיו כלב? חזרה וקראתו אריה, שנאמר הושיעני מפי אריה, אזוי זאגט די גמרא. שמא על שקראתיו כלב, חזרה וקראתו אריה. די יערות דבש א מורא'דיגע ווארט. אסתר המלכה, וועמען האט זי גערופן כלב? דעם אחשוורוש. דעם אחשוורוש. זי האט תולה געווען די סילוק שכינה איז געווען ווייל זי האט אזוי גערופן פאר א גוי, פאר דעם טמא'נעם אחשוורוש. די יערות דבש גיבט זיך זייער גוט מתבונן, איידער זאגסטו ארויס אמאל אויף א מענטשן. א סילוק שכינה איז געווען דא, פארוואס ווייל אחשוורוש זאגט די יערות דבש האט זי גערופן כלב, יא? א הינט, די עולם קען דעם שפראך, א הינט, אה? גיב אכטונג ווייל אחשוורוש האט זי גערופן דאס איז געווארן א סילוק שכינה. זאגט די יערות דבש אין דרוש ג, שטעל דיר פאר וואס הייסט עס א אידן עפעס מיטן צינג עפעס, אכטונג אים, איך מיין טאקע, איך מיין טאקע ווען מען האלט דא, ווען מען האלט דעם יוצא מלמידו דארטן, ווען מען גיבט א טרינק דארטן. מיר וויסן טאקע א טרינקער מיר וויסן ווי זאגט ער דארטן שכור ראשי תיבות ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע די גאנצע ענין איז נאר קענען משבח זיין דעם אייבערשטן אבער אז ווי צוריק געזאגט שתוי ראשי תיבות שמר תם וראה ישר איז וויסן יראת שמים דעמאלטס מיט יראת שמים אדער מיט יראת שמים אויפן צינג פארקערט פארקערט דער דער דער ספאסענער זאגט אין בכל יום ויום מור די חיים איז אלייך לפני חצ ארבע איז אנשים לודאס עס לא אימ עס דויל אימ איי אוס בו זאגט דער ספאסענער אלע פסיקים שטייט אין מגילה אט זיט אין טאג פאר שולנעס אלעס אט זיט אין נס זאגט ער דער ובכל יום ויום די מגילה וועל דיר זאגן איין זאך זאגט דער שפת אמת ס'שטייט מרדכי הצדיק יעדן טאג זאגט ער פינף יאר איז ער געגאנגען בודק זיין וואס איז עפעס א יתומה זי איז דארטן בצער צו פיס בודק זיין נו דאס האט געהאלפן ביי ויהי כאמרם אליו יום ויום וואלט מען דאך געקענט ערלעדיגן מרדכי הצדיק ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה ויהי כאמרם דער יום ויום האט געמאכט געראטעוועט אויף דעם יום ויום דער יום ויום האט געראטעוועט אויף דעם וועג אמר מנהל אויף יום ויום ער מאריך אויף דעם ער זאגט נראה שכל הדברים הנזכרים במגילה היו הכל לצורך הנס זאגט ער בוודאי זה דבר גדול מאוד שהיו קרבו בחמישה שנים מעשה לוקח אסתר לאחשוורוש און מרדכי הצדיק הולך בכל יום ויום לירא שלמה בברכותו יסיימו ובצער התפיסה בבית הנוכרי ובזכות זה זוכה לנס כתוב גם כן באומרו אל אויף יום ויום שעל ידי שבכל יום ויום נסתלך זוכה לזה לנצח את אומן הרשע ולהכעיסו בכל יום ויום בכל יום ויום מרדכי מתהלך, ארום און ארום. ווי האט ער געזאגט דער בריסקער רב? אז די מגילה ענדיגט זיך כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשורוש, ורצוי, ודובר שלום לכל זרעו, זאגט דער בריסקער רב, מרדכי היהודי איז געווארן משנה למלך, משנה למלך, איז דובר שלום לכל זרעו, זאג פאר יעדן אינגעלע גוט מארגן, דאס איז מרדכי הצדיק. איך וואלט משנה למלך אזוי גרויס אבער אויב שלום חוזר פאר יעדן אינגעלע געזאגט מור אין א סאמע תוקף קדיש עס היום אין סאמע תוקף פירן זוכט מען סאמע תוקף אה אז איך שטייט אין זויער קודש אז איך גראסע פון קיפו די באקאנטע זויער קודש ווי זיי דעלושן פירן מיסקעריאס על שם יום הכיפורים דעתידין לאתענגא ביה ולשנויי מעינוי לעונג. די זוהר הקדוש זאגט קלארע ווערטער אז לעתיד וועט יום כיפור זיין פונקט ווי היינט פורים. פורים דאתקריאת על שם כיפורים לעתיד לבוא וועט זיין יום כיפור אזוי ווי היינט פורים. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און ממילא גיי אריין מיטן גרויסן שמחה מיטן גרויסן מיטן גרויסן

לאמר למלך, לתלות את מרדכי, על העץ אשר הכין לו. פרעגט רבותי וואס הייסט דאס לאמר, אמור, לאמר. זאגט ער רבותי, זאגט דער שם משמואל אין חזל מופיע אז אזוי איז געווען טאקע דעמאלטס די מצב. וואס איז? שטייט אין מדרש וישם את כסאו, אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן, וישם את כסאו מעל כל השרים אשר אתו. זאגט דער מדרש

אז המן איז גרעסער פון אחשורוש האב איך נישט צו וועמען צו רעדן, אזוי וואלט איך געלאפן צו אחשורוש אבער יעצט צו וועמען וועל איך רעדן, גבה המן מאחשורוש צו וועמען וועל איך רעדן? ושמואל אמר שמואל זאגט דאך דא א פחד פון א לשון די גמרא, מיר האבן נישט קיין השגות, די גמרא זאגט שמואל אמר וואס האט ער געשריגן? גבה מלכא עילאה ממלכא תתאה, רש"י זאגט עס בלשון נקיה, האט געמיינט צו זאגן פארקערט, אז דער רבונו של עולם האט אים יעצט אריינגעגעבן עפעס אזא כח פאר דעם המן, דער רבונו של עולם האט אים געגעבן עפעס א מורא'דיגן כח. ממילא, זאגט די שם משמואל אז די מצב דעמאלטס איז געווען, ובבוקר אמור למלך האט אים נישט געדארפט בעטן, האט אים געקענט זאגן, א פקידה, זאגן, אמור למלך, דאס איז געווען די מצב, אמור. זאגט ער מכאן לימוד, זאגט די שמש מילא, אז אינעם רגע וואס איז געווארן ונהפוך הוא, אין דעם טאג הנה בית המן נתתי לאסתר, אין דעם טאג אריבערגעגאנגען צו אונז אידן דער כח אז אמור למלך יעדער איינער קען זאגן פאר מלכו של עולם כביכול מיט זיין תפילה. יעדער איד זאגט ער דעם לשון, זאגט ער כשם שרשע זה לא היה צריך לבקש מאת המלך רק היה בידו לצוות עליו לקיים רצונו המן האט געהאט דעם כח מול המלך כך ביום זה יש ביד האדם לומר לקדוש ברוך הוא כביכול מה תעשה מה תפעל דרך אמירה וציווי כענין הצדיקים גוזרים על הקדוש ברוך הוא והוא עושה לתלות את המן. וואס איז המן? די אלע צרות, די אלע מחלות בגוף ונפש, אלץ המן איז דאס. דו האסט דעם כח צו א צדיק גוזר. ער זאגט דא, אבער בתנאי קודם למעשה, וואס? שאמירה לא תהיה משפה ולחוץ, און ס'זאל זיין אזוי שטארק פונקט ווי המן האט געוואלט הענגען מרדכי.

א מורא'דיגע בריוו. ס'איז געווען תש"פ, דעמאלטס איז געווען די ווירוס, די קאראנע. דארט איז געווען א אינגערמאן אין וויליאמסבורג. די אינגערמאן האט געהאט א טאכ, א מיידל, וואס פון אנהייב ווינטער האט זי געהאט צו טון מיט בויכווייטאג. זי האט זיך געמוטשעט די גאנצע צייט מיט בויכווייטאג, ארויף אראפ, געגאנגען צו דאקטוירים, הצד השוה שביניהם, קיינער האט נישט געוואוסט ארויסצוקומען וואס דאס איז. וואס דאס איז האט מען נישט געוואוסט, קיינער נישט. א וואך פאר פורים, די גרעסטע דאקטער דארט אין וויליאמסבורג, ער האט אים בודק געווען, און ער האט געזאגט אין די בלוט איז דא עפעס, עס טויג נישט עפעס אין די בלוט, א מחסור אין די בלוט, זענען געווארן גאר שטארק דערשראקן די עלטערן, און געציטערט וואס דא טוט זיך, ערב פורים איז געקומען א ידיעה וואס דאס איז, ציליאק. די עולם ווייסט וואס הייסט ציליאק, אז מען טאר נישט חמשת מיני דגן, מען טאר נישט עסן, מען טאר נישט עסן. האט ער מיר געזאגט דער אינגערמאן דער אינגערמאן האט געזאגט אזוי אז ביי אים איז געווען א בשורה טובה ווארום ער האט מורא געהאט פאר אסאך ערגערס לא עלינו אבער זיין רעבעצן האט עס נישט געקענט איבערטראגן נישט געקענט איבערטראגן גיי ס'איז א קליין מיידל גיי הייב אן יעצט אכטונג אין חמשת מיני דגן טאג און נאכט גיי גיי הייב הייב אן אכטונג אין גאנץ זי האט עס נישט געקענט איבערטראגן זאגט אזוי דער גרויסער דאקטער אין וויליאמסבורג ער האט עס ער האט געזאגט דאס איז ציליאק אבער ער האט עס נישט געוואלט אליין באשטעטיגן דאס זאל מען גיין אין מאנהעטן גאר ער איז גאר א באוואוסטער וואס צו אים דארף מען צו אים האט מען באשטעלט א טור גלייך ערב פורים האט ער דער וויליאמסבורגער דאקטער מיט א בריוו אריבער געשיקט און געמאכט א טור אויף חודש אייר אין מאנהעטן אויף חודש אייר האט ער מיר געזאגט זיין רעבעצין האט עס נישט געקענט איבערטראגן ס'איז געווען ערב פורים זי האט זיך ליל פורים אויפגעהויבן פארטאגס און די סגולה וואס ס'שטייט אין די ספרים און זי האט געענדיגט תהילים בבכי' שוין ער האט דאך געהאט א טור חודש אייר אין מאנהעטן זאגט ער דעמאלטס איז געווען די קאראנע די ווירוס, אין די אמעריקאנער שפיטעלער איז געווען געפערליך, מען האט נישט אריינגעלאזט קיין מענטשן, האט ער געקריגן הוראות איידער ער קומט מיט די טאכטער, האט ער געקריגן א בלעטל מיט הוראות, די ערשטע הוראה איז געווען, אז די מיידל קומט נישט מיט ביידע עלטערן, נאר מיט איינעם, אדער די מאמע אדער די טאטע, און דא איז געווארן א שווערע פראבלעם, פארוואס? ווייל די מיידל איז געווען זעהר געבינדן צו די מאמע, זי האט געמוזט די מאמע, און די מאמע האט נישט געקענט ענגליש, וואס טוט מען דא? נישט וואס טוט מען דא? בד בבד האט ער מיר געזאגט אינגערמאן, האבן זיי זיך געכאפט אז זייט פורים, באקלאגט זי זיך נישט אויף בויכווייטיק. א גאנצע ווינטער געווען דארטן לעבעדיג מיט בויכווייטיק, אז זייט פורים שוין צוויי חדשים אריבער, קיין בויכווייטיק פון איר הערט מען נישט, דא איז א שווערע פראבלעם אין די שפיטעלער זענען געווען געפערליך דעמאלטס, מען האט נישט געלאזט אריין, איך האב מיר געקענט אריינלאזן אזוי מיט איינעם,

וואס הייסט אלעס בסדר? דאס איז דו האסט געשריבן דא אז ס'פעלט דא א מחסור אין דעם דם דאס הייסט ציליאק? וואס איז דאס אלעס בסדר? אונז האבן איין תשובה אז די תהלים פורים האט געמאכט סדר. אנדערש פארשטייט מען נישט וואס דא טוט זיך. אמור למלך! אמור למלך! ס'איז נישט נאר אויף ציליאק, אויף אלע עניינים וואס מען דארף. יא, אלע עניינים ארום און ארום. סאו דערציילט א צווייטער דעם נאמען פון דעם וועל איך נישט ארויסזאגן, ער דארף דאך נאך א שידוך טון מיט איר. אבער דער צווייטער וואס זאגט מיר אזוי, מיר זאגן זיין נאמען, דער צווייטער הייסט, אויך א אינגערמאן אין וויליאמסבורג, ער הייסט רבי שמואל יואל ווידער. דער צווייטער אינגערמאן איז תשפ"א איז ער ערב פורים ערב פורים האט ער געגעבן א גליטש אין לייקוואד ס'איז געווען א שניי האט געגעבן א גליטש אויף די קרסוליים אויפן קנעכל און האט אים גענומען אין שפיטאל זיי זאגן ס'איז צוויי שברים און ס'איז וויכטיג אפעראציע ס'איז נישט קיין לייכטע אפעראציע געווען דארטן ווי ס'האט אויסגעקוקט צוויי שברים און א וויכטיגע אפעראציע און זיי האבן קובע געווען אויף מאנטאג אפעראציע אויף מאנטאג ער איז געווען אויסער זיך

אמור למלך רבותי, אונז דארפן נישט די אלע מעשה'ס, די מעשה איז גוט ביי א פרשה, אבער אונז ווייסן מיר למעשה, וויסן אויף למעשה וואס מען גייט אריין אין א טאג וואס יעדע איד האט אזעלכע גרויסע כוחות, אזאנע כוחות, אזעלכע כוחות, ווי ער זאגט דארטן דער אמרי נועם, אז די מעשה פון קם רבה ושחטיה לרב זירא, למחר בעי רחמי ואחייה, זאגט ער די גמרא איז נישט קיין פלאץ פון מעשה'ס, די גמרא דערציילט נאר א מעשה וואס איז נוגע למעשה. זאגט ער די גמרא דערציילט די מעשה די תחיית המתים פארוואס ווייל זאלסט וויסן דאס איז וואס א איד קען פועל'ן פורים ניסים כעין תחיית המתים ניסים כעין תחיית המתים דאס קען יעדע איד פועל'ן פורים אמור למלך יעדע איד וואס הייסט אלע דאקטוירים זאגן אזוי ס'איז נישטא וואס צו טוהן אלע דאקטוירים די תהלים אום פורים וועט עס יא מאכן ניסים כעין תחיית המתים.

שרייבט ער דארטן צום סוף כי על ידי מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים מבטלים תתק"ג מיני חלאים מיני מחלות הייבסט אן פארשטיין אין וואסערע טאג דו געפינסט זיך דא תת"ג די גמרא זאגט דאך אין ברכות דף ח' אז תשע מאות ושלושה מיני מיתה נבראו בעולם זאגט ער פון די אלע זאכן קענסט זיך ארויסדרייען מיט דעם ונשפעים החיים העליונים וניצולים ממיתה חס ושלום יעדע איד האט דעם כח

זאגט ער אזוי, זאגט ער נישט, והיה טרם, ס'שטייט והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. זאגט ער טרם יקראו, א מענטש בעט אויף עניני טרם, ער דארף עסן, ער דארף אויף עסן, דער אייבערשטער געבט אים גלייך, פארוואס? דער אייבערשטער האט מיר באשאפן, כביכול דארף ער מיר געבן צו עסן, ער האט מיר באשאפן דארף ער מיר געבן צו עסן. זאגט דער תוספות יום טוב אין ברכות אין פרק ז' אז פארוואס זאגט מען ברוך אלוקינו שאכלנו משלו אלוקינו אלוקים דאך איז דין פארוואס זאגט מען נישט ברוך השם שאכלנו משלו השם איז רחמים זאגט דער תוספות יום טוב ווייל בדין דארף דער אייבערשטער מיר געבן צו עסן בדין האט מיר באשאפן דארף ער מיר געבן צו עסן ברוך אלוקינו שאכלנו משלו נו ממילא זאגט ער אזוי טרם יקראו א מענטש בעט אויף טרם אויף עסן פרנסה ואני אענה כ'ענטפער אים גלייך עוד הם מדברים, ער האט גענוג פרנסה, אבער ער זאגט ס'וועט נישט שאדן נאך א צוויי מיליאן דאלער אין זייט. עוד הם מדברים, ער וויל נאך. און נאך, אויף דעם ואני אשמע, שטייט נישט ואני אענה. נאך איז ואני אשמע, איך הער, מ'וועט בודק זיין צו דער בחור איז, צו ס'קומט אים. זאגט ער, אבער פורים אזא גרויסע זמן, ומה בקשתך עוד ותעש. פורים איז אזא עת רצון, אלעס אלעס אלעס. מה בקשתך עוד די עוד'ן ווייל אזוי שטייט אין די חידושי הרי"ם מסביר זאגט זיין לשון די חידושי הרי"ם בפורים זאגט די חידושי הרי"ם בפורים יש כל כך עת רצון אויבן אין הימל שכל איש ישראל יכול לפעול לאין שיעור נישטא קיין שיעור וואס ער קען פועל'ן. אך! פן ידרש שלא כהוגן, ס'דא זאכן וואס מען וויל נישט אין הימל, יעדע שמויגער א צדיק גוזר, און פארשטייסט מען, אך! פן ידרש שלא כהוגן, כיבדו חז"ל בכוס, מען האט מכבד געווען מיט א כוס, טרינק. אבער צו פאר, דאס זאל מען וויסן פארן טרינקען רבותי, פארן טרינקען, אינמיטן טרינקען, טרינקען ווי א איד, עס איז צו וויסן אינמיטן טרינקען צו שרייען, זאלסט נישט ווערן דער, דער, דער, דער באקאנטע מעשה וואס דער חידושי הרי"ם ברענגט וועגן דעם. חידושי הרי"ם ברענגט אז ביי בעל שם הקדוש איז געווען, ס'איז געווען אמאל א עצירת גשמים, נישט געגאנגען קיין טראפל רעגן, און בעל שם הקדוש האט אריבערגעשיקט צוויי תלמידים צו א אנדערע שטאט, ער האט געזאגט מען זאל כאפן יענעם און יענעם, האט ער געזאגט ער איז א שיכור, מען זאל ווארטן אז ער זאל ווערן ניכטער און דעמאלטס זאל מען בעטן אים ער זאל מתפלל זיין אויף רעגן. ווען ער איז אנגעקומען צו אים האט ער טאקע געטראפן דעם שיכור, מען האט אים געבעטן און מען האט געווארט ער זאל ווערן ניכטער, מען האט אים געבעטן רעגן, זאגט ער רעגן איך דארף קאניאק, וואס רעגן? ער איז א שיכור געווען. האט מען געזאגט יא אבער דער בעל שם מיר זענען שליחים פון מיר זענען שליחים פון בעל שם הקדוש איז בקיצור ער האט זיך גענומען בעטן אויף רעגן און גלייך איז געגאנגען א גאס גלייך א אפ א גאס די תלמידים צוריקגעקומען צו בעל שם הקדוש דער בעל שם הקדוש געזאגט אזוי אז דער איד איז געווען ער בכלל נישט געווען קיין צדיק בכלל בכלל נישט און ער האט אמאל געזאמלט געלט דייביש לפיטן און פאר די צורך עפעס א עבירה. און ער האט געזאמעלט געלט, נאך וואס ער האט געהאט דעם סכום געלט איז ער געגאנגען פארן מיט די געלט עפעס א עבירה, די אייבערשטער זאל פון די געלט נעמען אים מיד לעבירה. און אויפן וועג האט ער געהערט פון א בור יללות ווי א פרוי מיט קינדער וויינען, האט ער געפרעגט וואס דאס איז, האט מען אים געזאגט אז די פרץ האט זיי אריינגעווארפן אין בור, כידוע די פרצים האבן דאך אריינגעווארפן די אלע וואס האבן נישט באצאלט די חכירות האבן זיי אריינגעווארפן אין בור. די בור איז געווען מכות עד מוות, בקיצור האבן זיי דארטן געוויינט, האט ער עס מברר געווען גלייך וויפיל דארף מען געלט אויף צו אויסצולייזן, און ער זאגט פונקט וויפיל געלט ער האט געהאט אינעם צרור דארטן אויף די עבירה, האט זיך אזוי געשלאגן מיטן יצר, די יצר הרע איז אים געווען שווער, אבער האט זיך מתגבר על יצרו און גענומען די געלט און ער האט עס געגעבן פארן פדיון שבויים און נישט געזינדיגט. האט בעל שם הקדוש געזאגט, איז געווארן דעמאלטס א רעש אין הימל. ווען ער האט געמאכט אזא זאך געלט וואס איז מיועד אויף א עבירה אזוי איבערגעדרייט אזוי גע א פדיון שבוים און נגזר געווארן אין הימל אז ככל היוצא מפיו יעשה וואס ער בענטשט מוז מקיים ווערן ס'מוז מקיים ווערן א כח פון א צדיק גוזר אבער איז דאך יענער שמויגער געווען יענער שמויגער האט מען א דבר א צדיק גוזר איז דערפאר האט מען גוזר געווען גלייך אין הימל אז ער זאל ווערן שיכור כדי ער זאל נישט קענען צופיל בענטשן ער וועט בענטשן די זאכן וואס מ'וויל נישט אין הימל ברענגט דאך נישט אריין די מעשה זאגט ער דאס איז פורים יעדע איד האט די כח פון דעם שיכור וואס ער וויל כל היוצא מפיו יעשה ווי מ'האט געזאגט דער מוחל המלך אבער אך פן ידרש שלא כהוגן נאך איין קופ דיר אך אזל בכוס טרינק טרינק טרינק טרינק האט מען נאך שכל מען ווייסט ווי אזוי צו טרינקען וואס צו טון פארן טרינקען נאכן טרינקען מיטן טרינקען אנטי אנטי אכשר דרא, ברוך השם אין אלע בתי מדרשים דא מניני תהילים, זעקס בוקר איז דא איז דארטן נאך חצות דארטן פארטאגס, אכשר דרא און מענטשן זעהן טאקע ישועות, אין פריעריגע יארן שוין א גוטע פאר יאר וואס מען זעהט עס נישט פלעגט זיין א א שוין געווען א פלעגט זיין א א מודעה אין אלע בתי מדרשים דא איז דאס געווען, כוחו של תפילה בפורים איז געווען א מודעה פון אינגעלייט אין לעיקוואוד, מען זעהט עס שוין לאנג נישט, די מודעה פון אינגעלייט אין לעיקוואוד האבן גע'חתמ'עט אויף דעם. אברכי לעיקוואוד, זיי האבן געשריבן דארט אין מודעה, אז מיר האבן אויך געהערט שטענדיג אז כל הפושט יד נותנין לו, מיר האבן געהערט א גוט ווארט און געגאנגען ווייטער, ס'איז א גוט ווארט און געגאנגען ווייטער, אונז זעמער מעיד, מ'האט געזען פון די מודעה אז די אינגעלייט זענען נישט, זענען נישט אריבערגעגאנגען קיין זיסע צוקערלעך, ס'איז אינגעלייט גייען אריבער נישט זיסע צוקערלעך, זיי האבן געזאגט אונז האבן אויך געהערט כל הפושט יד נותנין לו. אבער אונז קען מען מעיד, מיר האבן געהערט א ווארט און געגאנגען ווייטער, אונז זעמער מעיד, אונז האבן זיך קובע געווען צונזאמענט, מען האט געמאכט א מנין תהילים ביי שמורות, גענדיגט גאנץ תהילים, שפעטער האט מען גענומען א דאווענען, מען האט עס אויסגעצויגן, מען האט עס אויסגעצויגן, געדאווענט ווי א, און שפעטער האט מען אנגעהויבן מיט צוזאם, שפעטער אנגעהויבן, און מיר זענען מעיד אין צוויי וואכן איז געווען דא ישועות ונפלאות שלא כדרך הטבע ביי די קבוצה. דער בריוו פון לעיקוואוד, ס'איז א יונגן איילענד, עס קומען אנאנס בכל דור ודור, עיר ועיר, משפחה ומשפחה, עס מוז נישט זיין לעיקוואוד, ס'איז בני ברק, עיר ועיר, משפחה ומשפחה, ביי יעדן איינעם, יעדער איינער מיט די גרויסע געוואלדיגע כוחות, בכל עיר ועיר, בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, דאס גיליון דורך יודיעה, שטייט אין די הקדמה אין ספר שפתי חכמים אויף מסכת מגילה ברענגט עס, ברענגט ער קיבלתי מגדול אחד זל. די סגולה בפירים לעשקין בבוקר ולהרבות בתפילה ובקשה לפני השם יתברך על כל דבר בונה חיי מזוני והן על שאר דברים ועל כל קרוביו כאילו די טשעקן ביכל איז אפן וואס די ווילסט בונה חיי מזוני על שאר דברים ועל כל קרוביו כי באותו יום הייס רצון מאוד וכל העולם את עמו בשמחה ורצון ועל זה אמרי זל כל הפושט יד נושא לו ביסט א, מ'גיט דיר אזא טאג, ניץ עס אויס, ארבעט אריין. די גמרא זאגט אין מגילה דף ד', אלע געדענקען די גמרא, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר, אלוקי אקרא יומם, ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי.

למה הדבר דומה? איינער האט אמאל געווען, איז געווען א בארג פון דימאנטן, בריליאנטן, מיט מיליאנען. אה, דו איך בין דא א בארג. ער האט אים געגעבן אויף צוויי שעה, זאגט ער אים געב איך דיר רשות, קענסט דיך אנפאקן וואס דו ווילסט. צוויי שעה איז דאס דיינע, קענסט פאקן וואס דו ווילסט אין צוויי שעה. אוי, ער איז געגאנגען אנגעפילט רענצלען, הא? פיל מיט בריליאנטן, פיל מיט דאלערס, ווי ער האט געקענט אריינגעלייגט, אין די שיך אריינגעלייגט, אין די הויערן אריינגעלייגט, אונטערן קאפל אריינגעלייגט, אונטערן קאפעליטש, ווי דו ווילסט, ער שלעפט, ער קען שוין נישט מער שלעפן. ביסט גליקליך? ניין. דו ווייסט וואסער א בארג האב איך איבערגעלאזט? דו ווייסט וואס דארטן איז געבליבן? ער האט דאך געגעבן צוויי שעה. דאס וויל די גמרא זאלסט וויסן פורים. אלקי אקרא יומם ולא תענה. חייב אדם לקרא את המגילה בלילה, ס'איז נישטא קיין שיעור, דא זאגט דער חידושי הרי"ם, בפורים יש עת רצון כל כך גדול, שכל איש ישראל יכול לפעול לאין שיעור! אך פן ידרוש לא כהוגן, כיבדו חזל בכוס. טאקע בכוס. אום דעם שכל, דעם שכל. די וועלט רופט אן אזוי איינער וואס האט א שלימזל,

וואסערע ישועות אידן דארפן ווייסן, מען הערט דאך טאג טעגליך וואס דא טוט זיך. מ'גיט דיר א טאג, ביסט א צדיק גוזר, נוץ אויס דעם טאג. אוי, וויפיל רחמי שמים אידן דארפן צו האבן, מפורים שעבר עד יום פורים הזה הבא. זאל שוין זיין די ישועה, וויפיל אידן, וויפיל אידן, וויפיל ישועות מען דארף. זיי נישט כבאי זושא, גיי נעם דעם טאג און רייס אריין. אמור למלך, האסט דעם כח.

פילסט יא פילסט נישט ביסט יעצט אין נומער הונדערט גיי ארויס ביסט שוין אין נומער הונדערט ער פילט נישט רבי דו וועסט פילן יעצט אמור למלך ניץ אויס די צייט גיי רייס אריין אין הייסן טאג אריין ניץ אויס און פלעגט מען זאגן דער אז ס'געווען ס'געווען אין ווארשע דארט איז געווען דער פלאץ וואס איז אנגעקומען אויפן פארט אין ווארשע דארט אנגעקומען די גרויסע עשירים, אלעס אלס איז אנגעקומען דארט די עשירים. האבן זיך געדרייט אויטאמאטיש ווער די גנבים. ס'איז געווען אזא שיטה פון גנבים וויאזוי האט מען געגנבעט. די מין דאך גנבען פון די גבירים. דאן האט מען צושפרייט אפאר הונדערטער אויפן אויפן אויף די גאס. צושפרייט א הונדערטער. צו אמת צו פאלש נישט קיין נפקא מינה אראפגעלייגט אפאר הונדערטער. און דער גביר האט זיך אראפגעבויגן אויפהייבן די הונדערטער. אויפגעהויבן די הונדערטערס, און ווען ער האט זיך אראפגעבויגן אויפהייבן די הונדערטערס איז ער געגאנגען און זיך געגעבן א בייג און אים גענומען דעם רענצל אנטלאפן, און געכאפט דעם רענצל אנטלאפן. האט מען געזאגט אז די קונצן האט געהאלפן ווייסט פאר וועמען? נאר פאר די גבירים וואס האבן נישט געקענט די קונצן, ווייל די גבירים וואס האבן געקענט די קונצן האט מען געוואוסט אז אונז קוקט מען נישט אויף קיין שום הונדערטער נישט, אונז דארף מען אכטונג געבן אויף אונזער רענצל. דאס איז פורים. פורים יעדער איד האלט אין רענצל מיליארדן, די יצר הרע ווארפט אויף יעדן איינעם עפעס א הונדערטער ער זאל אפלאזן דעם רענצל. יעדן איינעם ווארפט עפעס א אנדערע סארט הונדערטער. יעדן איינעם האט ער אוי אוי אוי אבי צו מבלבל צו זיין זאגט ער אבער די קונצן, דאס איז נאר פאר איינער וואס קען נישט די קונצן. איינער וואס ווייסט די קונצן און ווייסט אז מען האט דא דעם כח, ווייסט ער לאזט יעצט אפ אלעס דינג און יעצט נאר נאר נאר צום בורא עולם. אין הלכה, יא? דער טור זאגט אין תרצ"ג א זאך וואס מען פסקנט נישט און דער טור זאגט גלייך אליין מען פסקנט עס נישט אבער גיט א קוק וואס דער טור זאגט די לימוד אבער זאגט דער טור כתב רב עמרם ז"ל טור שולחן ערוך תרצ"ג כתב רב עמרם ז"ל מנהג בשתי ישיבות ליפול על פניהם נפילת אפיים תחנון פורים פארוואס ליפול על פניהם? כיוון שהוא יום נס ונגאלו בו, ס'איז געווען אזא טאג פון א נס, צריכין אנו לבקש רחמים שיגאלנו באחרונה כבראשונה, היינט בעט מען זיך אויף משיח. דערפאר האבן זיי געמאכט א, זאגט דער טור אונז פסק'נט מען נישט אזוי, דער טור זאגט אליין. אבער די לימוד, דאס וויאזוי דו קענסט פועל'ן, ס'איז א יום נס, קענסט פועל'ן די גרעסטע ניסים.

האט ער מיר געזאגט אזוי, אז ביי אים האט מען פריער געווען א בחור אין ישיבה, וואס האט אים געווען א שווערע ירידה האט אים געדארפט ארויסווארפן פון ישיבה, ס'איז געווען עפעס א סיבה האט אים נישט געקענט ארויסווארפן, האט אים געדארפט ארויסווארפן פון ישיבה ווייל עס איז געווען א געפערליכע ירידה, האט מיר געזאגט דער ראש ישיבה אז איך האב געזען אויף די תפילין, ער האט נישט געלייגט קיין תפילין אפאר טעג, ער האט געזען ווי די תפילין איז געלעגן, האט אים געדארפט ארויספליקן ער האט געהאט עפעס א פראבלעם מיט אים, נישט געקענט ארויספליקן, איז געווען פורים, דער בחור איז אריינגעקומען אין בית מדרש, ער האט געווען אביסעלע אנגעטרינקען עפעס נישט ער האט געגעבן א מאך אויף דעם ארון קודש דארטן און ער האט דארטן גע'ילל'ט עס איז געווען זעקות דארטן געפערליכע קולות וואו בין איך געפאלן איך ווייס נישט וואס צו מארגנס פון שושן פורים איז דער בחור אריינגעקומען אין ישיבה ער האט געזוכט סטראסן, קענען לערנען נהפך מן הקצה לקצה, ווען ער האט גערעדט צו אונז איז דאס געווען ארום שבועות צייט, האט ער געזאגט ער האט היינט געמאכט א סיום אויף דרײַ באבעס וואס ער האט געלערנט נאר בין הסדרים פון שושן פורים ביז היינט, ער לערנט נאר בין, ווייל ער האט גאר א גרויסע קאפ, ער איז היינט האט מען נישט כזה א בחור אין ישיבה זאגט ער. זמן פון מהפכות, זמן פון מהפכות. דו ווייסט דאס וואס ער מזאגט עס וואס ער מזאגט אז אחשורוש איז געווען אזוי אדוק אין המן אזוי געווען גלייב מיר אחשורוש איז געווען זיין הארץ איז געווען משוגע נאך המן פלוצלינג אין דעם טאג פארקערט אויף פארקערט אויב הפוך על הפוך הפוך על הפוך דעם מהפכות קענסטו מאכן פיל הפוך בה והפוך בה דכולא בה

אבער גיי אריין אביסל מיט די רמ"ח ושס"ה, ווי האט געפלעגט זאגן הרב דעסלער, אז ס'איז דא די בעדער, די בעדער, מעיונות המרפא, מ'פארט דארטן אויף רפואות, און איינער וואס האט געלט, פארט אין די בעדער, גיבט זיך א גוטן טובל, אפטייק, איינער וואס האט נישט קיין געלט, גייט צו דא אין אפטייק, אין בית מרקחת, קויפט א פלעשעלע, וואס קומט פון די בעדער די פלעשעלע, שמירט אביסל דא אין די זייטן, אביסל אויף די נאז, אביסל דא. ער שמירט זיך, זאָגט ער, זײַ נישט קײן אָרעמאַן, גײ טובֿל זיך אַרײַן אין הײַנטיקן טאָג אַרײַן, שמיר נישט אַ ביסל דאָ אַ קאַפּיטל און דאָ אַ קאַפּיטל. ס'גײט אָן אַזאַ פּורים, גיב זיך אַ טובֿל אַרײַן אין הײסן טאָג אַרײַן, ברמח איבֿרים, איך זאָג יעדערן, גײ אַרײַן אין הײסן טאָג אַרײַן. מיט דעם זיצט מען יעצט. אַ מענטש איז דאָס טאַקע, מען גרײט זיך, װי זאָגט ער ויעשׂ המלך כּדבֿר ממוכן, און דער רבונו של עולם מאַכט, װי דו האָסט זיך געגרײט. מען זיצט יעצט, מען װיל זיך גרײטן. מען װיל דאָ, מען װיל דאָ, מען װײסט, מען גרײט זיך. ווי ס'זאגט רבי יענקעלע גאלינסקי אזא זיסע הגדרה ער זאגט אזוי יעדע איד האט דאך א כח אין דעם טאג ווייסט ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם ונחתום בטבעת המלך האט ער גענומען דעם טבעת געגעבן פאר מרדכי יעדע איד האט דעם טבעת המלך ער קען טון וואס ער וויל יא האט ער געזאגט איינמאל לאנג אין א יאטקע זעט זיך איבער געדרייט טישן אויף בענק כ'פרעג וואס איז דא געשען האט מען געזאגט די עקרת הבית איז דא אריינגעקומען העלפן, איז געקומען דארטן העלפן, האט זי אויסגעטון דעם רינגל, דער רינגל איז געווען גאר א טייערער רינגל, א בריליאנט רינגל, גאר גאר א טייערער רינגל, איז עס נעלם געווארן, מען זוכט עס ארום, מען ווייסט נישט, איינער האט עס געלקח'נט בטעות, צו ס'איז געגנב'עט, מען זוכט עס, די אויף טישן אויף בענק איבערגעדרייט, שוין, האט דער זעלבער ר' יענקל, איך גיי ארויס שפעטער אינדרויסן, זע איך א קעצעלע, ביי א הויכע מיסט קאסטן, אינעווענדיג אין מיסטקאסטן איז געווען בשר סרוח! בשר סרוח! און איך זעה די קעצעלע טאנצט אריין און ארויס, זי האט געהאט עפעס א עפעס א אייזנ'ל, און זי שפייט עס אויס. כ'האב געזען זי שפייט אויס, זעה איך וואס איז דאס געווען? די רינגעלע! די רינגעלע! און זי לויפט אריין, שפייט אויס דעם רינגעלע, זי לויפט אריין וואו? צו די בשר סרוח! זאגט ער, איך האב איר געוואלט זאגן, קעצעלע, וואס מאכסטו דא? דו לאזסט אפ דעם רינגעלע, פאר דעם רינגעלע האסטו געקענט האבן בשר שמן, עד בוא המשיח האסטו געקענט האבן, יארן לאנג, לאזסט אפ דעם רינגעלע און לויפסט צו בשר סרוח! פון דעם רינגעלע ווייסט וואסארא בשר שמן קענסטו האבן? לאזט אפ דעם רינגעלע, גיי לויף צו בשר סרוח, זאגט ער גיי רעד צו איר, זי איז דאך א קעצעלע, זי איז דאך א קעצעלע, זאגט ער אבער דו אינגערמאן דו ווייסט יא אז דו האסט אן דעם טבעת המלך, דו ווייסט וואס דאס הייסט פורים אז דו האסט דעם טבעת המלך, לאזסט אפ דעם טבעת המלך און לויפסט צו דיין בשר סרוח, יעדער איינער מיט זיין בשר סרוח, די די די די די בשר סרוח ווען דו האסט אזא גרויסן כח, ווען פארמאגסט אזא גרויסן כח, א טבעת המלך, זאגט ער לאזט איר דאס אפ און לויפט צו די בשר סרוח, וואו איז דען די כוחות וואס דו פארמאגסט היינט? אוי, די כוחות וואס מען פארמאגט. אזוי גרויס די כוחות וואס איר ווייסט אין קב הישר אין פרק צדיק זיין, דארט נאך תענית אסתר ער ברענגט דארטן אז מען האט געמאכט וואס מען האט קובע געווען דעם תענית אסתר ברענגט ער דארטן, פארוואס האט מען דאס געמאכט, דעם תענית אסתר? ווייל היות מ'האט קובע געווען אזא פורים, און פן יש לחוש, פן על ידי ריבוי אכילה ושתיה ושמחה קען מען אנקומען לידי חטא. דערפאר האט מען קובע געווען תענית אסתר, אז מ'זאל פורים נישט, חלילה וחס נישט פארזינדיגן נישט בין אדם למקום און נישט בין אדם לבריות, לכן הקדים הקדוש ברוך הוא התענית, מפני שהתענית איז סגולה להנצל על ידי התענית מן החטא. דער טעם וואס ברענגט אין קב הישר פרק צדיק זיין און שטייט אין פרשת ויקהל אין מגיד מישרים וואו דער בית יוסף האט דאך געהאט א מלאך וואס האט געלערנט מיט אים, ער ברענגט דארטן דער מלאך האט אים אנגעזאגט דעם טעם אויכעט, דעם טעם אז דערפאר פאסט מען תענית אסתר אז מען זאל נישט נכשל ווערן פון דעם גרויסן דעם גרויסן שמחה זאל מען נאר פועל'ן גרויסע ישועות און נישט נכשל ווערן, און דער קב הישר ברענגט אז מען זאגט ביי די פזמון פון תענית אסתר ביי די סליחות זאגט מען דארטן ביים סוף פזמון שמע תפלה והעבר תפלה זאל מען מכוון זיין שמע תפלה והעבר תפלה והעבר תפלה מען זאל נישט נכשל ווערן מיט קיין שום חטא ועוון. און ס'זאל נישט קיין שום חטא ועוון זאל נישט מקטרג זיין. על כל פנים, און שפעטער איז ער דארט מוסיף דער קב הישר וואס אלע ווייסן, אז דער טאג איז דאך מסוגל די תענית אסתר האט ער דארט, דער טאג איז מסוגל שיקובל תפלתינו בזכות מרדכי ואסתר, זאגט ער וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר, יקח, על איזה דבר שצריך להתפלל, יעדער איינער האט זיך זיינע זאכן וואס ער דארף דאווענען, יקח פנאי לעצמו ביום התענית אסתר, ויאמר תחילה מזמור כף בית בספר תהילים מזמור איילת השחר אסתר איז נקראת איילת השחר ואחר כך זאגט ער ישפוך שיחו לפני השם זאל זיך אויסרעדן צום אייבערשטן אויף זיין שפראך זיך אויסגיסן די הארץ צום אייבערשטן אויף זיין שפראך ויבקש בקשתו אויף זיין שפראך ויזכיר זכות מרדכי ואסתר אשר בזכותם יעתר לו הקדוש ברוך הוא ויפתח לו שערי רחמים ותקובל תפילתו ברצון א באקאנטע סגולה פון פון דעם קו הישר. דאן איז אסתר מיט דאס, מען שטייט דא פאר גרויסע טעג, מען שטייט דא פאר הייליגע טעג, פאר הייליגע טעג וואס וואס מען פועל'ט זיכער, זיי זאגן די גמרא זאגט אין רבי נטע נטיעה של שמחה, בפורים, בפורים, די גמרא אין מגילה, מגילה דף ה, רבי נטע נטיעה של שמחה בפורים, מיט אזוי, אזוי שטענדיג ביי זריעה שטייט הזורעים בדמעה, ברנה יקצורו, ביי נטיעה נישטא קיין שמחה, די שמחה ביי קצירה איז די שמחה. מיט א אבער פורימ'דיגע בקשה עס ווערט דאך שנעל גלייך נתמלא איז נטע נטיעה של שמחה ווייל ס'ווערט זיכער נתמלא אזא שטייגער זאגט די מלבי"ם און זאגט עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה וואס הייסט בואו? וואס איז בואו? דער נארמאל ווען איך קום צו א מענטש און איך דארף עפעס דארף א הונדערטער פון אים הונדערט טויזנט דאלער כ'קלאפ ביי אים ביי די טיר בין איך נישט ברננה אה? נישט ברננה איז בבכי זעקה איך ווייס נישט צו ער וועט מיר געבן ווען איך גיי ארויס פון אים, טאמער האט ער מיר געגעבן בין איך ברננה, די ביים אייבערשטן ער'ט דיר זיכער געבן איז בואו לפניו ברננה, ער'ט דיר זיכער געבן בואו לפניו ברננה, ובבוקר אמור למלך, יעדער איד א צדיק גוזר, אמור למלך, יעדער איד האט די גרעסטע כוחות. עס זאגט דער שינאווער רב, שינאווער רב זאגט אז אין דעם טאג האט יעדער איד די כח פון כהן גדול לפני ולפנים. יעדע איד האט דעם כח פון כהן גדול לפני ולפנים. די שפת אמת ברענגט אויך די זעלבע זאך, די שפת אמת זאגט נאך אסאך שארפער. ער זאגט, שטייט ואל יבא בכל עת אל הקודש, נאר יום כיפור. ואל יבא בכל עת אל הקודש, נאר יום כיפור, און ס'איז דא א תנאי.

חוזים לבנין זאגט ער אין פרשת וישלח שטייט ביי אמר יעקב זאגט אים יובל אייזע וועל מאכן אחס ווי קוי וואו יא מאכן א נישא לפלייטו דער מענטש שרייט ער וויל דאווען אין דער ארץ נישט אויפן פלאץ אז איז אין גרויסע טעג דאך אז ער זאך מאל דער ארץ נישט אויפן פלאץ ער קען נישט דאווען דער ערשטע זאך מען מעג זאגן נעט פילע פאר רב מיילך פארן דאווען אין פירן יא שטוכן לביין איז חוינער מחשב אז איינער איז שאגער פול אז איינער ווי פיני נאָר דער רבי פֿון לובלין זאָגט אם יבֿוא עשׂו אל המחנה האַחת והכּהו, ער האָט אַװעקגענומען די האַרץ, אָבער והיה המחנה הנשאָר לפֿליטה, האָסטו אַ מױל, דאַװן מיט די מױל, די מױל. דו לאָז זיך נישט פֿון דעם לינקער, די פֿאַרדרײען די האַרץ, װעסט װאַרפֿן הונדערטער לאָז, דו זאָלסט זיך נישט לאָזן. אַלטער װי אײנער פֿון דײַנע שׂונאים, אָבער. איך האלט איך ווייס נישט חשבון של מעלה איך געדענק פאר זעקס זיבן און דרײַסיק יאר צוריק כ'בין געווען דא אין בעלזע בית מדרש ליל פורים בימים ההם דא רחוב בעלז בימים ההם איז דער בעלזער בית מדרש איז געווען א פלאץ ווער ס'האט געוואלט לערנען ביי די נעכט א גאנץ יאר איז דארטן געווען די פלאץ און איך געדענק ס'געווען א פורים דער בית מדרש געווען פול בית מדרש געווען פול דער האט געלערנט דער האט געזאגט תהלים ס'געווען פול די בית מדרש אין די זייט איז געזעסן דארטן בחורים אזוי ווי זאגט מען זיי האבן געדארפט לערנען און ס'געווען דארטן עפעס א ראש הקבוצה וואס האט עס דארטן געפירט קאלאבאטשעט אויף וואס די וועלט שטייט און ס'געווען אזוי ארום איינס אזייגער ביינאכט דער ראש הקבוצה

געווען אזוי משלנו אדער לא לנו ער איז געווען אזוי ער האט געפירט דארטן איך ווייס נישט קיין חשבונות שמים איך דערצייל אייך א מעשה וואס איך האב עס געזען ס'איז אריבער א וואך א וואך צו אכט טעג איז דארטן זיין טאטע ארויפגעקומען דארטן אין בית מדרש און ער קומט ארויף מיט א טאץ און רבי נפתלי פירער זיך אן און וויל זיך אויפגעבן וואס איז די טאץ דא דער איז א חתן געווארן, דער בחור איז געווען פאר אים א מיטען כבוד, ער איז א חתן געווארן, ער האט געמאכט א שידוך, אסאך חשוב'ער פון די אלע ברידער זיינע, וואס פארשטייען נישט עד היום הזה פשט וואס עס איז געווארן, אבער איין זאך וואס מען זעט, דער בחור איז זייט דעמאלטס נהפך געווארן, מן הקצה, ווער עס וועט זען אים היינט וועט נישט קענען גלייבן אז אויף אים רעדט זיך די מעשה בכלל.

מיט זעלנערס מיט געווער, מיט זעלנערס מיט געווער, מ'האט עס אריבערגעפירט. אבער די עיקר פראבלעם איז געווען, ווי פירט מען אריבער דעם כתר? די כתר פון דעם מלך, דאס זענען אלע, עס זענען אסאך מתאבדים אויף דעם. און זיי האבן זיך דעם לעבן, זיי וועלן זיך מאבד זיין לדעת, די עיקר צו צעשיסן דעם כתר. צעשיסן דעם כתר, וואס טוט מען? מ'שטעלט נישט קיין זעלנערס און נישט קיין געווער. וואס טוט מען? וואס איז מען מחליט געווען? מ'גייט נעמען א אלטע וואגן, א אלטע סוסיתא. א אלטע וואגן, און דארטן קיינער קיינער זאל נישט פילן אז דארטן איז דא עפעס א מלכות'דיגע זאך, מ'האט דארטן אריין געלייגט דעם כתר, איבערגעדעקט מיט שמאטעס, כדי קיינער זאל נישט חלומ'ען אז דארטן איז דער כתר, און אזוי האט מען עס אריבער געפירט. איי האט מען געזאגט אזוי, אז ידוע דער מאור ושמש זאגט אפ און ברענגט דברי אר י, אז וואס ביי כתר מוסף יום כיפור, ביי כתר יום כיפור איז פורים א גאנצע טאג. אזוי ברענגט דער מאור ושמש דברי ארי', אז ביי כתר יום כיפור איז פורים א גאנצע טאג, דא איז דער כתר, נו איז דער כתר, האט דאך יעדער איינער טון וואס ער וויל, האט מען דעם כתר, האט מען אויך א מלך, וואס האט מען גענומען? האט מען גענומען א פשוטע קאר, א אלטע פשוטע קאר, נישטא קיין קידוש, נישטא קיין הבדלה, קוים דעם שטריימל גייט מען, נישט קיין קידוש, נישט קיין הבדלה, און ווי האט געדערהאנט ער? צוגעדעקט מיט שמאטעס, וואס איז א שמאטעס? מאסקעס, מיט טרינקען, מיט אלע זאכן, ס'איז הייליגע זאכן, ווי זאגט מען, ס'איז הייליגע שמאטעס, אבער די עיקר ווייל דא די כתר דארף אריבערפארן, האט אבער א בחור שכל א אינגערמאן נוצט אויס ער ווייסט דאס איז די כתר, יעדע איד, יעדער איד דעם כוחות, די כוחות עליונים עד אין קץ, ווי די לשון הרמב ם אין סוף הקדמה לספר המצוות שרייבט דער רמב ם וציוונו לקרות המגילה בעונתה וציוונו לקרות המגילה בעונתה כדי להזכיר פארוואס ליינט מען די מגילה זאגט דער רמב ם כדי להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא ותשועות שעשה לנו והיה קרוב לשועתנו האט געהערט אונזערע תפילות כדי לברכו ולהללו דאס איז די מגילה וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו. דאס איז די טעם פון קריאת המגילה. להודיע לדורות הבאים אמת מה שהבטיחנו בתורה, מ'שרייט צו אים הערט אויס, אשר לו אלוקים קרובים אליו. זאגט דער בריסקער רב, דערפאר גלייך נאך קריאת המגילה, אזוי זאגט מען שושנת יעקב, אזוי זאגט מען להודיע, שכל קויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח, ווי קומט עס דא אריין? דער וועגן דעם רמבם. ווייל להודיע לדורות הבאים, דאס איז די גאנצע ענין פון קריאת המגילה, דערפאר זאגט מען זאגט ער, להודיע לדורות הבאים, שאמת אשר הבטיחנו בתורה, כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו. להודיע שכל קויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח. אזוי דאווענט מען, אזוי דאווענט מען, מען ווייסט, מען ציט אויס, מען זאגט א זאך פון ר' מענדל פוטערפאס, דארטן, דארטן, דארטן איז געשטאנען דארטן, א פודה השם נפש עבדיו, פודה השם נפש עבדיו, ולא יאשמו כל החוסים בו, געשטאנען דארטן און געשריגן, און ס'האט גענומען שוין לאנג, שוין איבערגעחזרט און איבערגעחזרט, איינער האט אים געזאגט, ר' מענדל אפשר רירסטו זיך, ריר דיך שוין, ס'איז מיר גוט דא וואס גיין ווייטער ס'איז מיר גוט דא וואס גיין ווייטער מיין צו זאגן אזוי פורים יעדער איד א צדיק גרויסער דו זעסט דו קלעבסט אינעם פסוק ישמח לב מבקשי השם בלייב דארט וואס טוסטו ווייטער ער יאגט זיך אין קריאת המגילה און דו יאג זיך נישט דארפסט וויסן דער טאג דער טאג מיט דער נאכט ניץ עס אויס מיטן גרעסטן שמחה דאס איז אזוי, א גאנצע טאג אזוי עבודה שבלב, ס'הייבט אן מ'גייט צום ציל, צו מצוות היום צום סעודה. די סעודה, ביים סעודה איז שוין אזוי, אז א גאנצע טאג איז עבודה שבלב, מען זעצט זיך אראפ, מען גיט זיך א וואש, דעמאלטס מען כאפט אביסל א טרינק, יותר מלימודו. און דעמאלטס אז די טרערעלעך, אז די מח קומט שוין אראפ פון טרערעלעך אביסל, וואס דעמאלטס, אוי, דעמאלטס די טרערעלעך. די טרערלעך דעמאלטס. מיר ווייסט ס'טענה'ט רב חיים קנייבסקי א מורא'דיגע זאך. ער טענה'ט דאס די פשט אין מדרש אין דעם תנא דבי אליהו ס'האט נישט קיין אנדערע פשט. זאגט תנא דבי, תנא דבי אליהו רבה פרק כ'. זאגט דער תנא דבי אליהו ולא גילגל הקדוש ברוך הוא והביא את המן לעולם. ווי אזוי געקומען המן? אלא מפני בשכרו של אגג. שהיה בוכה ומתאנח בשעה שהיה חבוש בבית האסורים. ווער האט אים איינגעזעצט? שאול המלך האט אים איינגעזעצט און ער האט געוויינט היה בוכה ומתאנח ואומר אוי לי שמא יאבד זרעי לעולם מן העולם איך שרייב און וועגן דעם איז ארויסגעקומען המן זאגט רבי חיים קנייבסקי כ'האב געפלאצט איך פארשטיי נישט ווער האט אים איינגעזעצט שאול המלך פארוואס האט ער אים איינגעזעצט ס'איז געווען א ציווי פונעם אייבערשטן לך והכיתה את עמלק ס'איז געווען א ציווי פונעם אייבערשטן זאגט ער, דאס זאגט תנא דבי אליהו, ס'קען זיין א ציווי וואס הייסט טרערן. פון וועמען? פון אגג? פו! להבדיל ווען א איד זיצט פורים מיט א בי ג ת ח כוחות מיט אביסעלע טרערן ווי ער פועלט אויס. דאס שטייט דא אין תנ תנא דבי אליהו. אגג! פו! די המן די טמא די טרייפענע המן פון א טרער פון אגג נאך וואס ס'געווען א ציווי פון רבונו של עולם פאר עמלק לך והכיתה דאס איז א טרער שטעל דיר פאר וואס א איד זעצט זיך אוועק א פורים פארשטייט זיך מיט א שמחה בכיה בכיה ראשי תיבות בשמך יגילון כל היום. נישט מיט א שמחה, אבער מיט א שמחה וויסן, איר ווייסט ביי דעם סעודה רבותי, די לשון וואס איך ליין נאך ווי יו ט ווארד, א קליין לשון, פון מחזור וויטרי, וואס איז כדאי זאל ווערן פאטאגראפירט אין מח במשך די סעודה. פורים, ער שרייבט עס אין תס"ה, דער מחזור וויטרי, ווער איז דאס מחזור וויטרי? אדער רשי אדער א תלמיד פון רשי, ס'איז קלאר א ראשון. אדער רשי אדער א תלמיד פון רשי. ער שרייבט די לשון.

און דאַרף אַ ביסל אַכטונג אין דעם טאַנץ, נישט טאַנצן אויף יענעמס קאָפּ, דרך אַגבֿ, אָבער, אָבער, אָבער איך מיין אַז דער געדאַנק דאָ פֿון דעם טאַנצן אויכעט, און דער, דער, דער טאַנצן איז דער עתּוד, דער באָק ווען ער טאַנצט, ער ווייסט וואָס ער האָט נעכטן, ער טראַכט וואָס ער האָט נעכטן געגעסן, ער טראַכט וואָס ער האָט מאָרגן געגעסן, יעצט טאַנצט ער, ער טאַנצט, זאָלסטו וויסן פּורים, יעצט שפּרינג מיטן אייבערשטן, יעצט ווען איך וועל פֿאַרגעסן נעכטן, פֿאַרגעסן מאָרגן, שפּרינג, יעצט איז מען אַ שמים ומעלה שאלותיו. שפרינג מיט א שמחה. מען דערציילט אסאך מאל רבי ישראל די מעשה ברענגט רבי ישראל שמעון קאסטעלאניץ. קענט רבי ישראל שמעון? אידן רבי ישראל שמעון קאסטעלאניץ גאנץ ירושלים האט אים געקענט. ער שרייבט אז ער האט עס ער געווען בשעת מעשה. א מעשה נורא וואס איז געווען ביים משתה היין ביים בית אברהם פארן קריג. ער זאגט אזוי אז בית אברהם האט געפירט עפעס א משתה היין אמאל אין לאדזש. לאדזש איז געווען א שטאט פון עשירים. און געווען דארטן א פורים. און געזעצן דארטן פורים. דאס איז געווען דארטן פורים כפורים איז דארטן געווען פייער. און דער בית אברהם איז געזעצן ביים טיש. אינמיטן טיש איז אריינגעקומען א אינגערמאן האט געהייסן רבי יודל ריבאק. ער האט זיך אוועקגעשטעלט קעגן איבער. און ער איז אריינגעקומען מיט א געוויין. און געוויינט און געשריגן אז זיין אינגל איז יעצט אראפגעפאלן פון א הויכן שטאק מיטן קאפ אויף א שטיין, פארשטייסט וואס הייסט פון הויכן שטאק מיטן קאפ אויף א שטיין, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, און דאקטוירים שטייען דארטן און זאגן נישט אנרירן, נישט אנרירן, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, געווען מפרפר בין חיים למוות, מען האט געוויינט, דער יודל ריבאק, ברענגט דארטן רבי ישראל שמעון אז דער בית אברהם ביי יעדע אזכרה אין חצ ל ביי יעדע אזכרה האט ער געבעטן געלט פאר עניי ארץ ישראל. האט ער אים געשריגן דארטן פאר יודל ריבאק, דריי הונדערט רובל פאר עניי ארץ ישראל! ער זאגט פאר יעדע, איבעראל האט ער געבעטן פאר עניי ארץ ישראל, בפרט אין לאדזש ווייל דארטן איז געווען די פלאץ פון די עשירים, האט ער אים געשריגן דארטן דריי הונדערט רובל פאר עניי ארץ ישראל! האט דער יודל ריבאק אים געזאגט, יא, ער האט נישט, ער גייט שרייבן א טשעק! ער גייט, האט די בית אברהם אים געפרעגט, ס'וועט צוריק קומען פונקט ווי די פריעריגע טשעק? מ'האט זיי נישט געקענט אפנארן אפילו אינמיטן משתה היין אין ענייני צדקה, האט ער געוויינט, ניין ניין דאס וועט נישט צוריק קומען, דאס וועט זיין א דעקונג, און האט געשריבן דעם טשעק, און האט עס ארויף געשיקט צום בית אברהם. זיי האבן אנגעקומען צו בית אברהם, ברענגט ער דארט און דער בית אברהם זיך געגעבן א הייב אויף, האט גענומען א עפל וואס איז געלעגן לעבן אים, האט אים געגעבן א ווארף אין קאפ, און ער האט אים געשריגן גיי אהיים! האט ער זיך צעוויינט, ער זאגט ער קען נישט אהיים גיין, ער קען נישט טראכטן וואס דארטן גייט פאר, ער איז אזוי געפאלן פון א הויכע שטאק מיט דעם קאפ אויף א שטיין, ער קען נישט אהיים, און ער האט אים געשריגן גיי אהיים! האט ער זיך אנגעהויבן צו רירן, אונז, אזוי ברענגט רבי ישראל שמעון, אונז חברים האבן אים נישט געלאזט גיין אליין, אונז זעמער מיטגעגאנגען מיט אים, מיר זענען אנגעקומען אהיים האט די קינד זיך געדרייט און געשריגן און געוויינט, במשתה היין מה שאלתך וינתן לך. שטייט צו זאגט קען תחיית המתים זאגט דער אמרי נועם קען מען פוילן דערפאר דערציילט די גמרא קם רבה ושחטיה לרבי זירא קען פוילן קען תחיית המתים די קינד רבי ישראל שמעון האט עס געזען צו רבי זיי זענען נישט קיין נאך אמאל מיר רעדן נישט קיין מעשה'לעך מיר רעדן פשוט וואס איז למעשה וואס מען קען פוילן ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש דא זיך דערמאנען נישט יעצט, נישט יעצט, דא זאל מען זיך דערמאנען מיטן סעודה. די מעשיות די אלע רבי ישראל שמעון קאסטעלאניץ. און טאמער דו זעסט אז דו טרינקסט צו פיל, דו קענסט זיך נישט דערמאנען איז הער אויף צו טרינקען. הייב אן, הייב אן צו זינגען בעסער. כדאי סתם אזוי זיך מאכן א ביסל א סימן זיך מאכן א ביסל ראשי פרקים א ביסל די די א פאר ווערטער אמאל למשל אמאל המלך מה בקשתך עוד און קם רבה שוין די די סימנים פון די דריי ווערטער לייג אריין אין תהילים און דאס זיך געדענקען ביי תהילים יעדע פאר מזמור זיך דערמאנען די די די די פאר מעשות רבי ישראל שמעון, יא מ, דאס איז דער דערמאנען מיטן משתה היין, טאמער זעסט אז דו זעסט נישט אפילו די אותיות, שטעל אפ גלייך, שטעל אפ גלייך דעם טרינק. אין קארלין איז דא א גרויסע משפחה, גרויסע משפחה פון הונדערטע הונדערטע, גאר א גרויסע משפחה, היינט איז מסתמא מער פון די ווארט הונדערטער ביי די משפחה, וואס די אבי אבות המשפחה איז באקאנט האט נישט געהאט קיין קינדער לאנגע יארן, לאנגע יארן נישט געהאט קיין קינדער, און ער כסדר אריינגעלאפן צום קארלינער זיך מזכיר זיין, און די קארלינער האט אים נישט געענטפערט, ער האט אוועק געלייגט דעם קוויטל, און די אינגערמאן האט פארשטאנען, די איד האט פארשטאנען ער דארף א גרויסע ישועה, דער רבי ענטפערט נישט אויפן קוויטל, ער האט פארשטאנען ער דארף א הושענא רבה, שוין, יארן האט נישט געהאט קיין קינדער, און יא, ס'איז געווען א פורים, די קארלינער זענען געזעצן דארטן און געלאזט און געזעצן אן דעם רבין. און די זענען געזעצן דארטן און געליידעט וואס איז געווען עובדים, גרויסע עובדים. זיי זענען געזעצן און געזינגען און געטרינקען און געוויינט און געיאשקעט און געשריגן און געטרינקען, זיי זענען געווען עובדי השם. אינמיטן, אינמיטן האט זיך געענדיגט דארטן די אלע באטלעך. ס'איז נישט געווען צו טרינקען. קארלינער עובדים, פורים אינמיטן א צמאה לך נפשי, א כן בקודש חזיתיך, אן קיין פלעשל קאניאק אין פורים,

ס'איז נישט שייך ביי דיר קיין ישיבה. אבער אידן זיצן צוזאמען ביים משתה היין, זיי ווייסן פון גארנישט און זיי בוקע אלץ ביז צום כסא הכבוד. מה שלא עשה רבינו סאלח. יא, ניסים כעין תחיית המתים. אנטעס א משפחה פון אויך אויך הינדערטערס. משפחה מסועפת בארץ ובחוץ לארץ. ווי איר ווילט דערין געדענקען. זאגט רב שיעלע בעלזער, מען זאגט יעדע יום טוב איז זכר ליציאת מצרים זאגט רב שיעלע בעלזער, אבער דא איז נישט זכר, והימים האלה נזכרים ונעשים, ס'ווערט די זעלבע זאך ווערט, נעשים ס'ווערט די זעלבע ונהפוך הוא ווערט יעצט, ונהפוך גיי נאר אריין אין גלגל, לאז דיך מיט דרייען, גיי גיי אריין. דערפאר ווי ער האט געזאגט דער רבי ז"ל עד דלא ידע ס'שטייט ביז ידע אז ווייסט גוט וויזוי מען מאכט עס נישט עד דלא ידע שטייט זיך די שרים עד דלא ידע אז דערמיט קען יעדער איד אנקומען עד דלא ידע פיר ווי אדם הראשון פארן חטא עץ הדעת קען א איד אנקומען אזוי פורים כפורים פייער ביי דעם משתה היין אוי, וואס איז א כוחות מען קען דעמאלטס פועל'ן. בכלל, דער שפת אמת טענה'ט, א מורא'דיגע טענה.
ער זאגט, מ'מאכט די ברכה פאר די מגילה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
דער שפת אמת, ס'איז נישט געווען בזמן הזה.

איך גיי אריין אין די ענינים גוט וועט די ניסים אים אז א גאנץ יאר זאגט די מהרשא אין קידושין כ"ט א באקאנטע מהרשא אז אז ניסים וואס קומט דורך א תפילה ער זאגט וועגן עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו אם עושין לו נס מנכין לו זאגט ער ניסים וואס קומט דורך תפילה איז נישט אין דעם כלל דאס גייט דורך תפילה ס'הייסט נישט עושין לו נס אבער ווער רעדט פון א טאג וואס איז יום נס יום פון ניסים ווי דער בעל שואל ומשיב זאגט

ניין, ס'איז א יום, היינט די ערשטע פורים, פורים א יום, יעצט איז די נס, פילן זיי. זיי פילן יעצט איז די נס. דאס האבן זיי נישט, דאס קען דער המן נישט סובל זיין. דער מענטש דרייט זיך ארום, ס'איז יעצט ונהפוך הוא, יעצט איז דאס. נזכרים ונעשים, נישט זכר ליציאת מצרים, ס'איז נזכרים ונעשים, יעצט ווערט דאס. יא. אבער דאס איז ווען ס'גייט רבותי, טאקע, נישט שליטת הרב חוה גרין שליט א, מיחייבין בית ישראל, למיכל ולמשתי בפוריא. ואודויי ושבוחי קמי שמיא, דאנקען דעם משבח זיין על כל ניסיא דעבד לן קודשא בריך הוא, ס'לאזט אויס ימי משתה ושמחה, אינטערעסאנטע זאך, דער בית יוסף ברענגט אין תרצ"ה, ברענגט ער א אורחות חיים, א דבר חידוש, ער זאגט דער בית יוסף ברענגט עס פון א אורחות חיים, אין תרצ"ה, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו, יא, מען קען נישט יוצא זיין מיט סעודת פורים ביינאכט, מאי טעמא? ימי משתה ושמחה כתיב, ס'שטייט ימי משתה ושמחה. זאגט דער אורחות חיים, אז מען מיינט נישט דווקא ווער ס'האט געמאכט סעודה ביינאכט אוודאי לא יצא ידי חובתו, אבער מיינט נישט נאר סעודתו בלילה, נאר מי שעושה בסעודתו כעין לילה, וואס הייסט כעין לילה זאגט דער בית יוסף, בשאין אבוקה כנגדו דרך שמחה ויום טוב און כפלאקער, ער עסט קרעפלעך מיט אלע מנהגים וואס נאך בוריקעס מיט אויב.

אזוי שרייבט דער פרי עץ חיים פרק ה, שהשם יתברך רוצה להיטיב עמנו, ולהאיר לנו בכל זמן וזמן ובכל שנה ושנה בימי הפורים האלה שאז נעשה הנס, ושתמיד בימים האלה יתגלה אותו הארה של מרדכי ותשאר קיימת לעד. יעדן יאר זאל דאס בלייבן, וויל דער אייבערשטער. יא. אז ער האט פילע דברי צומות וזעק קוסם. ווי זאגט דער מלבים זאגט דארטן. אם מזרע יהודי מרדכי אשר אכלו של פוילע פון אבלוי זיך הלוי. כנפולת פוילע פון אב.

נפול תפול לפניו, גיי פאל צו מיר אזוי קודם מיט די שמונה עשרה, ער זאל פילן, פילן גוט, אוי, המן בייגט זיך צו מיר, ער וועט זיך פילן גוט, ער וועט שוין אויפהערן דאווענען ווייל ער האט נאכנישט געדאווענט, און דעמאלט איז זיין בסדר, דעמאלט וועסטו זיין גרויס. כי נפול תפול לפניו, גיב אים, מאך עפעס אזא גוטע הרגשה, ער זאל שוין נישט דאווענען, ער זאל נישט פילן אזוי תלוי אינעם רבונו של עולם. און אין אזא טאג, רבותי לאמיר נישט מאריך זיין, נאר איין מצוות היום נאך, איין מצוות היום, אסאך מצוות היום, די מצוות היום פון קריאת המגילה, אוי, על מקרא מגילה. אין בית אהרן שטייט, א לשון צדיקים אומרים, שמסתכלים במגילה ככל מה שיהיה כל השנה. זיי האבן געזען אין די מגילה וואס ס'עט זיין א גאנץ יאר. ווייס נישט אונז האבן נישט קיין אויגן יא איך ווייס אונז איך האב נישט קיין אויגן דער עולם אפשר יא אבער ווי זאגט יענער קיין אויגן האסטו נישט א קאפ האסטו זאל נישט זיין קיין קאלאבאסע אז זיי האבן געזען וואס ס'עט זיין א גאנץ יאר איז די צייט צו פועל'ן ס'זאל זיין א גוט יאר גאנץ יאר נאר נעפעך מיט יאגעלע שמחה מייבל יונטע און זיין נאר גוטע זאכן און אה דער סאטמארער רב ברענגט פון ישמח משה ברענגט ער אז נישט דא איין אות אין מגילה אזוי ברענגט ער אין אות אחת במגילה וואס איז נישט טמון דארטן ישועת ישראל דערפאר טאר מ'נישט פארפעלן איין אות, און זאגן אלע ישועות דארף מען פועל'ן. אלע, זאגט ער נישטא קיין אות אין מגילה וואס איז נישט באהאלטן דארטן ישועת ישראל. ווי די תפארת שלמה זאגט אין נשי עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה זאגט ער, זאגט ער אז די קריאת המגילה יורדות השפעות, בני, חיי, מזוני לכנסת ישראל, פאר דערפאר דארף מען פושט זיין כאיגרת, פארוואס לפשוט את המגילה כדי שתתפשט השפעות טובות לכל העולם. איר ווייסט אז אין הלכה, אלע ווייסן, א ברית, ווען מאכט מען ברית? פורים, פאר קריאת המגילה. אבער הערט א לשון מיט די דרכי משה הארוך זאגט, אין סימן תרצ"ג, תרצ"ג סעיף ד'. זאגט אזוי, אם חל מילה בפורים, ס'פאלט א ברית פורים מלין התינוק, ואחר כך קורא המגילה, פארוואס? פארוואס אחר כך קורא המגילה? כדי שיהיה גם כן בכלל יהודי ולומר ליהודים היתה אורה. א באלד גייסטו ליינען ליהודים היתה אורה, זאל דער בעיבי אויך אריין גיין אין כלל. כ'האב געזען דעם דרכי משה געווען ביי מיר א גרויסע חידוש. ווייל איך האב געמיינט ליהודים היתה אורה איז געווען פאר צוויי טויזנט יאר צוריק. דא זע איך ניין, ליהודים היתה אורה איז יעצט, יעצט גייט ווערן ליהודים היתה אורה. אז דו מאכסט דעם ברית ווילסטו אריינכאפן אז דער בעיבי זאל אויך זיין אין כלל. איז טייטש אז יעצט. אויב ס'איז יעצט איז ביי מיר אויך. איך האב די ברית שוין פאר לאנג צוריק. וואס איז א נפקא מינה איך בין אויך ליהודים. איך פארשטיי אז יעצט ווערט עס, ווען דו ליינסט די מגילה, יעצט ווערט די היתה אורה. דו זאגסט דאס אז ס'איז בזמן הזה יעצט. איך זאג בעל שם הקדוש זאגט הקורא את המגילה למפרע לא יוצא. ס'איז דא א ווארט למפרע, די מנחת אלעזר ברענגט למפרע מלשון פרעון חוב. אויף יוצא זיין, ווילסט יוצא זיין יעדע ווארט, לא יוצא, ביסט נישט יוצא. אויב דאס איז דיין כוונה נאר אויף יוצא זיין, האסטו נישט יוצא געווען. דו דארפסט זיין מיט א ברען, מיט א קאך, מיט א מיט א פלאקער. וואס דא טוט זיך? הקורא את המגילה למפרע זאגט מנחת אלעזר פרעון חוב יוצא זיין לא יוצא האסט נישט יוצא געווען אבער דער בעל שם הקדוש זאגט הקורא את המגילה למפרע דער וואס מיינט די מגילה איז אמאל געווען ואינו מעלה על לבו אשר השם יתברך עושה לנו ניסים ופלאות בכל דור ודור בזכות הקריאה לא יוצא אויב איך גלייב נישט יעצט ווען דו ליינסט די מגילה יעצט ווערט די ניסים יעצט ווערט דער ונהפוך הוא לא יוצא יעצט ווערט עס אזוי ברענגט אויך דער בני יששכר דעם לשון ונראה לי זאגט ער דאס שרייבט ער נראה לי וניצולים ווערט געראטעוועט מכל צרות ויסורים בכל שנה על ידי קריאת המגילה וצדקה יעדן יאר דארט מאכט מען די מהפכות ער ברענגט די תפארת שלמה מיט די מגילה אן א יו"ד מגילה אן א יו"ד איז גימטריא מזלא 78 פונקט ווי מזלא ווייל מיט דעם דרייסטו איבער די אלע עניני מזלא בני חיי ומזוני אלעס אלעס אלע אלע עניני מזלא נאָר די זיכער רב ייִדעלע דזשיקעװער, איז אַ מאָל געװען בײַם אַהבֿת-ישׂראל בײַ קריאת, בײַ קריאת-המגילה, געװען דאָרטן אַ ייִד האָט ער געהײסן רב שטערן, רב שמואל שטערן, רב שמואל-אליע שטערן.

זאגט דער יערות דבש וכי בשביל זה היתה אזהרה לקרותה פעמיים, וואס איז א מענטש מחויב און אז פארפעלסט א ווארט ביסטו נישט יוצא? אמנם פארשטיי איך גוט זאגט דער יערות דבש רוב מהתועלת אשר נמשך ממנו איז הישועות, מלבד סודות רבות שיש בו, והפליגו בעלי ח"ן בעלי ח"ן וסוד לדבר בזו המגילה, ולכן נקראת מגילת אסתר פארוואס הייסט עס מגילת אסתר? שיש בו סתרים וסתרי מעשה בראשית למאוד. ס'הייסט נישט מגילת מרדכי, מגילת אסתר. יש בו סתרים וסתרי מעשה בראשית למאוד. דארטן אין די מגילה. סתרי מעשה בראשית למאוד. וואס נחם שימי מה גדלו, מה עמקו דברי המגילה ההיא. ווי האט מיר געזאגט אין סלאנים ווי דא קם רבה ושחטיה לרבי זירא עס איז דא צוויי דרכים שטענדיג אין עבודת השם איין דרך איז בגדול מיט זיך יעצט גייט נאך פורים גייט אריין קנאקן צען שעות רצופות א וועג איז דא דאס איז רבה בגדול דא א וועג רבי זירא לשון זעירא גיי לערן יעצט א שעה צוויי מארגן הייב זיך אויף פארטאגס לערן אנדערהאלבן שעה פארן דאווענען שפעטער סדר אלף זיי זאגן רבי זירא זעיר מאך נישט גרויס דאס קומט פורים מיט קם רבה שחטיה לרבי זירא אלע זאגן גייט יעצט אין גרויס כאפ אריין דעם טאג אויפן גרעסטן פארנעם ווייל אזא טאג האסטו פון אסטן נישט א גאנץ יאר דער קריאת המגילה ס'כדאי צו געבן א טייטל דורך א מינוט מיטן פינגער אין קב הישר פרק צדיק טית ער זאגט אז ס'איז דא דארטן פאראן עפעס אין דעם דארטן, שרייבט וצריך אתה לדעת, וואס דאס איז קריאת המגילה, זאגט ער וצריך אתה לדעת, כי יש עולם חדש למעלה, ער ברענגט עס פון יסוד יוסף, הקדמון, כי יש עולם חדש למעלה שהוא קדוש ונורא מאוד, ואין אותו העולם מתגלה לחוץ מחמת רוב קדושתו, כי אם פעם אחת בשנה.

און ער זאגט דאס איז טייטש על מקרא מגילה און מען רופט אויס דער עולם זאל נתגלה ווערן אינדרויסן, שרייבט אז בעל קורא זאל מכוון זיין און די גאנצע עולם זאל ענטפערן, פירוש שצוונו השם יתברך לעורר כוונה להוציא אותה הארה גדולה לחוץ וזה על מקרא מגילה ועל זה יענה הקהל אמן בכוונה גדולה דער מקרא מגילה. נאך איין ווארט אויף נאך א מצוות היום.

און ווי האט יענער געזאגט דארטן, ביי א מתנות לאביונים פרעגט ער, זאג נאר, דו ווייסט זיכער אז ס'איז א אביון? איך וויל וויסן, איך וויל יוצא זיין, עס איז קלאר, פארוואס משלוח מנות איש לרעהו, פרעגסטו נישט איז טאקע רעהו, אה? ווייל דאס ווענדט זיך אין מיר אויך צו ער איז רעהו, אה? דאס ווענדט זיך אויך אין מיר צו ער איז רעהו. פארשטייסט? דארף וויסן, מיר רעדן וועגן דעם לשון הרמבם, וואס הייסט עס מתנות לאביונים? זאג נאר, מרדכי'לע נדבורנא, ידוע, ער האט דאך איבערגעלאזט צוואה אז אלע קינדער זאלן פירן. אלע קינדער זאלן פירן, אבער ער האט איבערגעלאזט צוויי צוויי זאכן. איין זאך האט ער געזאגט, א בית מדרש וואס וועט נישט ענדיגן תהילים פורים, זאל מען נישט רופן נדבורנא בית מדרש. שוין, אויף דעם ברוך השם, גאנצע וועלט האט נדבורנא בתי מדרשים. אלץ ענדיגט תהילים. אבער זיי זאגן, האט געזאגט בסוף ימיו, אז ווען ער וואלט געוואוסט דעם סוד פון פורים אין די אינגע יארן, וואלט ער זיך געדרייט פון א מענטש צו א מענטש ארויסנעמען א שמייכל. מיינט נישט פון די פארשמייכלדיגע מענטשן, מיינט פון פון די וואס דארפן ארויסגעבן דעם שמייכל. ווייל עס שטייט אין אלשיך הקדוש, פארוואס האט מען מתקן געווען משלוח מנות? פאר חידוש. אלשיך הקדוש זאגט אין מגילת אסתר, פארוואס מען מתקן געווען משלוח מנות? ער זאגט צום ובכי ומספד געווען. יא, ווען ס'איז געווען די גזירה. זאגט דער אלשיך הקדוש צום ובכי פאסט אויף זיין צרה. מספד איז נישטא אויף זיך, קיינער איז נישט מספיד זיך. וואס איז מספד? א צווייטן. איז יעדער איינער האט געוויינט פארן צווייטן. מספיד פארן צווייטן, און פאר דערפאר, ווייל יעדער איינער האט געוויינט אויפן צווייטן, איז כהכרת הטוב ווען מען איז אויסגעלייזט געווארן האט איינער געשיקט דעם צווייטן משלוח מנות האט מען מתקן געווען משלוח מנות. כהכרת הטוב אז יעדער איינער האט געוויינט אויפן צווייטן, דאס זאגט דער אלשיך הקדוש אין מגילת אסתר, דערפאר איז געווארן מתוקן משלוח מנות. אין תהלים זאגט ער אין תהילים אין דעם מזמור כ"ב למנצח על אילת השחר איז למנצח על אילת השחר ענדיגט זיך צום סוף כי לא בזה ולא שקץ ענות עני אזוי שטייט ביים סוף ברענגט ער דארט ממש א דבר פלא ער זאגט אז די גזירה פארוואס איז געווען די גזירה להשמיד להרוג ולאבד וואס זאגט די גמרא צוויי סיבות אדער מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע אדער מפני שהשתחוו לצלם און דער אלשיך הקדוש ביידע גזירות האט נישט געהאט מיט ארעמעלייט צו טון פארוואס ווייל די ארעמעלייט איז נישט געווען אין איז נישט אנגעקומען צו די סעודה בכלל ווער האט זיי געלאדנט ווער האט געלאדנט די ארעמעלייט דארט ווער האט זיי געלאדנט צו די סעודה די ארעמעלייט דו ווייסט דאך דער מאן איז נישט אנגעקומען דארט בכלל

וועגן דעם האט מען מתקן געווען מתנות לאביונים. וועגן דעם כהכרת הטוב האט מען מתקן געווען מתנות לאביונים. דאס זאגט אלשיך טייטש כי לא בזה ולא שקץ ענות עני די פאסטן פון דעם עני ווייל דער עני האט נישט געדארפט פאסטן למעשה. ער האט נישט געדארפט פאסטן ווייל ער איז נישט געווען אין די גזירה. ער איז נישט געווען אין די גזירה. נאר וועגן וועמען האט ער געפאסט? זיי האבן געפאסט בלויז פאר יענעם. און פאר דערפאר האט מען מתקן געווען פאר זיי מתנות לאביונים ווייל זיי האבן געפאסט פאר די אנדערע האט מען מתקן געווען פאר זיי מתנות לאביונים. איז פאר די גאנצע פורים איז פאר יענעם פאר יענעם מתנות לאביונים משלוח מנות איש לרעהו אבער עס מאכט נישט איך ווייס משלוח מנות דער עולם גרייט צו שיינע משלוח מנות נאר פאר וועמען פאר וועמען גרייט צו דארף מכיר טוב זיין זייער פיין זייער גוט הכרת הטוב א גרויסע זאך ער האט א לשון דער פלא יועץ ער זאגט אין ערך פורים זאגט אזוי פארליינען דעם לשון ס'וועט רעדן אלעס ער זאגט אין מצוה אין מצוות משלוח מנות איש לרעהו אשריהם ישראל מקיימים אותה יותר מהחיוב אה זייער פיין אבל מה טוב לשלוח ווייסט פאר וועמען זאגט צוויי זאכן איינעם זאגט ער למאן דאתייקורי מתייקר בו וואס דו ווייסט אז יענער ס'וועט זיין פאר אים א כבוד כגון גדול לקטן ער האט מיר געשיקט משלוח מנות דער גדול ס'וועט אים אויפלעבן ס'וועט מאכן א תחיית המתים ביי אים אז איינעם איז צו שיקן למאן דאתייקורי מתייקר בו דער וואס יענעם וועט עס אויפלעבן ער שיקט מיר דער גדול שיקט מיר איינס, איך פאר נאך איינעם אויב אויסער ולמאן דאית ליה קפידא עליה, ווער ס'איז עפעס צעריבן מיט אים זאלסטו שיקן. אזוי זאגט ער פארוואס כדי וועגן צוויי מצוות זאלסטו מאכן כדי לשמח לב אומללים זאל נישט קומען דאס איז דער ביי דעם ערשטן גדול לקטן, לאך איז אין להרבות אהבה ואחוה ושלום ורעות, די קומט דוד מיט זכות אליהו מיט זכיתה. מאכט די זאך, מ'מאכט עפעס א איז אויך פון די גרויסע סגולות די ישועות ביי אונז איז דא אין שול דארטן אין בית שמש א אינגערמאן ס'איז א פאר אינגעלייט עס איז צו אנגעהויבן איין נאמען איך ארויס געבן ער הייסט א רבי יוסף מאיר מאשינסקי א חשוב'ע אינגערמאן וועלן אונז קענען רבי יוסף מאיר מאשינסקי ס'איז דא א מנין אין בית שמש דארטן פון א קריאת המגילה איז א דאווענען און א קריאת המגילה א לאנגע צייט דארטן ס'איז א מצב דארטן א בעל קורא גאר א חשוב'ע בעל קורא ליינט צייט

ס'איז אים געווארן נישט גוט, דאס הייסט איך קען נישט קענען גיין דארטן ליינען הערן די קריאת המגילה, איך בין נאך נישט געווען טיו, און ס'א קריאת המגילה מצב. אבער דו ווייסט מצוות היום, מצוות היום, זיך אוועקגעבן פאר יענעם. ער האט אויפגעהויבן א טעלעפאן פון דארט, און אויפגעהויבן א טעלעפאן צו נאך צוויי חברה, ר' חצקל דויטש, א פאר אינגעלייט, און מאכט א מנין. חייזער א איד. די פארקערס האבן מיטגענומען און גערעדט אזוי צווישן זיך רבי יוסף מאיר רבי חצקל האבן גערעדט צווישן זיך דארט נישט אין רייד דער בעל קורא אין דעם רבי'שע בית מדרש לאנגע יארן נישט געהאט קיין קינדער זאגט אונז מאכן מיר דאך יעצט עפעס הקרבות אונז האבן מיר מקריב געווען א קרבן כאילו אונז איז קלאר אז ביי אונז א קרבן אונז זעמיר צוגעוואוינט צו אנדערע מען מאכט עס א מצוה לאמיר עס אוועקגעבן פארן בעל קורא. וואס האבן זיי גערעדט? עס קומט א גרויסע טאג אין מאהל המלך, גיט עס אוועק פארן בעל קורא. ניין און א האלב חדשים פון דעמאלטס האט ער געהאט א אינגל. יוסף מאיר מאש... דער בעל קורא האט א אינגל. יוסף מאיר מאשינסקי האט געקריגן דעם ערשטן טעלעפאן. מיט די מתנות לאביונים וואס שטייט. ס'איז לאו דווקא ווי זיי נישט שטוקע מיניה, אזא זאך וואס איינער פון די גמרות, רב חיים קרייזווירט פלעגט זאגן, א מנחה דרבנן, וויאזוי מאכט מען עס א דאורייתא? ווי דו מאכסט פאר דאורייתא, מיט א צענטער צו א מנין. אכטונג געבן פון דער פארקערטער זייט, ווען מען טרינקט אזוי אכטונג געבן, די קאלבע איז פייער דארט, און ער זאגט ביים טרינקען לשמוח ולשמח נדכאי לב, און אכטונג געבן פון פארקערט ווייל ער ווייסט די יד אפרים ברענגט דארטן יד אפרים אין שולחן ערוך ברענגט ער דא ולי הצעיר נתפרש בחזיון לילה לי הצעיר אבוס פארוואס שטייט עד דלא ידע וואס איז די כוונה עד דלא ידע און די כוונה איז שעיקר החיוב של המשתה איז שיהיה שרוי בשמחה כדכתיב ויין ישמח לבב אנוש זיין בשמחה זאלסט קענען דאנקען און שרייען און וויינען און טאנצן און שפרינגען און לאכן און אלצדינג

ביטול כוונת חכמים לבסומי כדי שיתן הלל והודאה, און יעצט אין דכיון שנתבלבל דעתו כל כך, איז פשיטא שאין בו דעת ותבונה לשבח ולפאר על תוקף הנס, איז וואס האסטו דא געמאכט? דאס איז נתגלה געווארן בחזיון לילה, ואתבונן אליו בבוקר וראיתי כי נכון הוא. אַ סך מאָל אין מיטן טרינקען ווייסט מען נישט ווי מע האַלט דאָרט מיטן געפֿיל, ס'איז כּדאַי אַז מע שטעלט אַ צווייטן אַ שומר אַ ביסל אויף דעם פֿלעשל, די וואָס האָבן שטאַרקע ענינים אין דעם. זיי שטעלן אַ צווייטן אַ שומר דאָרטן, יאָ, איך ווייס דאָרטן עפּעס אַ שיכּור דאָרטן אַריינגעפֿאָרן, רב מאָטל סלאָנימער איז געווען דאָרטן אין מיטן טרינקען, ער איז געווען אָנגעשטאַנען, איך וויל תּשובה טאָן, איך וויל אַ דרך-תּשובה, איך וויל תּשובה טאָן, איך וויל תּשובה טאָן. האט אים ר' מאטל געזאגט, גיי לייג זיך שלאפן און ווער ניכטער, מארגן אינדערפרי קום און קום צוריק איכ'ל דיר געבן א דרך התשובה, קום צוריק מארגן איכ'ל דיר געבן א דרך התשובה מארגן. ווייל ווי זאגט דער חידושי הרי"ם, אן אינטערעסאנטע זאך, אז ביי עמלק פון דעם שבת זכור, יא אלעס וואס ס'טוט זיך גייט מיט א מחר, אלעס, קריאת התורה פון פורים, מחר, וצא הלחם בעמלק, מחר. ואסתר המלכה האט געבעטן ינתן גם מחר ליהודים ומחר אעשה כדבר המלך ויכם דוד דארט ביי מהנשף ועד הערב למחרתם ווייל די גאנצע מחיית עמלק זאל בלייבן בלייבן ישועות א גאנץ יאר זאל בלייבן זאל בלייבן איר ווייסט זיי זאל בלייבן אין איין ווארט די בית ישראל געזאגט אז עס שטייט די וואכעדיגע סדרה אין פרשת פרשת תצוה שטייט ביים כהן גדול ונשמע קולו ביי די פעמונים ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו ולא ימות. די קשיא פרעגט שוין די רמב"ן. מילא בבואו אל הקודש האט מען געדארפט ונשמע קולו, ווען גייט ארויס דארף מען ונשמע קולו? פארוואס ווען ער גייט ארויס, ווען ער גייט ארויס דארף מען... די קשיא פרעגט שוין די רמב"ן. אבער דער בית ישראל פלעגט זאגן יא, ובצאתו ולא ימות, צומארגנס פון פורים וויל ער דאס זען. ובצאתו ולא ימות. פורים האט ער געשריגן, איך וויל תשובה טון, איך וויל תשובה טון, וואו ביסטו מארגן? ווייסט נישט די מעשה וואס איז געווען דארטן מיט איינעם, איינער איז צוגעגאנגען דארטן צו א צווייטן, איינמאל א צובלוטיגטער ארעמאן איז צוגעגאנגען צו א גרויסן גביר שבת, שבת האבן זיי דאך צייט די גבירים, איז ער צוגעגאנגען צו דעם גביר, זאגט אים הער זיך איין איך דארף, איך דארף פון דיר א נדבה, איך דארף פון דיר א נדבה, זאגט ער קום צו מיר מארגן, מארגן ביי מיטאג, זונטאג קום ביי מיטאג, ער גייט צו צו שפעטער, איך וואלט געוואלט אויך אויב דו קענסט מיר געבן עפעס א גרעסערע הלוואה, אפשר וועסטו מיר קענען געבן א גרעסערע הלוואה.

יעצט איז נישט שבת אזוי קוקט אויס דער בחור פורים שרייט ער וויל תשובה טוהן ווי ביסטו מארגן יעצט שוין נישט פורים יעצט שוין נישט פורים דערפאר ביי עמלק ביי מחיית עמלק שטייט די גאנצע צייט מחר מחר און אויך אין איצטער וצא הלחם בעמלק מחר איך וויל דיר זעהן מארגן וויל איך דיר זעהן נישט נאר ריידן די לאמיר זעהן וואס דו מאכסט עפעס פון דעם עפעס א קבלה איז דיר עפעס נישט סתם א וועלן און און און דער אייבערשטער זאל העלפן דער שבת זכור אבער איז איך ווייס שטייט אין יסוד העבודה שטייט אז דער עבודה זאגט אז שבת זכור מסוגל די פקידת עקרות, מען איז נפקד געווארן בזרע חייא וקיימא פארוואס? די קריאת התורה איז זכור את אשר עשה לך עמלק, די הפטורה גייט זיין שבת פקדתי את אשר עשה לך עמלק, פקדתי, זכירה איז פקידה, ביי רחל אמנו איז זי געהאלפן געווארן שטייט ויזכור אלקים את רחל, ווען שרה אמנו איז געבוירן געווארן, געהאלפן געווארן שטייט והשם פקד את שרה. די זכירה מיט פקידה איז דער שבת זכור מסוגל אויף ביידע. דער שטייט זכור איז דער שבת רחמנא. דער פקדתי, אזוי געדעסט אויף דער בוידע. שלום זכר די וועלט זאגט אז דער שבת זכור איז געווען דער שלום זכר. ווען איז שלום זכר געווען דעם שבת? שבת זכור? משה רבינו. ער איז געבוירן געווארן ז' אדר. געווען שבת זכור שלום זכר. אינז ווייס מען נישט ווער דער מאס אזוי אינז ווייס מען דאך נישט היינט ווער איז עמלק יא? ווייל די גמרא זאגט בא סנחריב ובלבל את כל הארצות. נאר וואס איז די טייטש ווען אינז ליינען מיר דא זכור איז מחה אמחה מעקט אויס די אייבישטער אויבן מחה אמחה און אינז ליינען מיר זכור מעקט אויס די אייבישטער זאגט ער זאגט ער זאגט ער רב צדוק אז הזמן לפעול בקדושה לזרע יעקב הולדת בנים חיים בנים חיים וקיימים לעד אז ער קען האבן קינדער כי בפרשת זכור שקורין לעמלק תמחה איז ווייסט מען דאך די כלל אם אליהו זי חריי וזי אם חריי וזי אם אליהו זי אטאמאטיש ווערן אידן געהאלפן בדרך חי וקיימו דער אייבישטער העלפן א יעיד אין מויס אויער וויסן וואס איז מקור קיין תהיה לנו